א גוטן ערב שבת קודש פרשת קרח אין חוץ לארץ און פרשת חוקת אין ארץ ישראל. כ'האב געוואלט רעדן אביסל וועגן די מצב פון ארץ ישראל. איינער האט מיך אפגעקאלט און האט מיר מסביר געווען אז ער האט חתונה געהאט אויף ארץ ישראל, די שידוך האט ליידער נישט עושה פירות געווען, ער האט געהאט דריי קינדער, האט זיי דארט איבערגעלאזט, ער איז געקומען דא און ער האט חתונה געהאט און זי האט חתונה געהאט און שוין. ציילט ער מיר א מעשה, איז א היימיש סאטמארע יונגל, ער איז געגאנגען צו א פראטעסט, און מ'האט אים אריינגעכאפט די צבא, צהל, זיי האבן נאכגעקוקט ווער ער איז, זיי האבן אים געזאגט אזוי קוק הער דו ביסט א גרויסע בהמה, ווייל דו דארפסט גיין אין מיליטער, דו דארפסט אונז דינען, און דאס וואס דו גייסט דיך שלאגן מיט אונז, דאס איז א פראבלעם, אונז קען מיר דיך גוט צופיקסן. האבן זיי געבעטן אז זיי זאלן לאזן, זיי האבן אים געבעטן ער זאל אונטערשרייבן אז ער ווערט א מיטגליד אין צהל, וועט מען צו אים אלע צרות אוועקגיין, דיך נישט רודף'ן, מ'וועט נישט אהער, מ'וועט נישט אהין. אין שארט. נו וואס טוט אזא יונגער בחור, ער ווייסט נעבעך נישט וואס ער טוט, האט ער אונטערגעשריבן ער גייט ווערן א צהל'ניק. שרייט דער טאטע נעבעך, פארוואס האט מען נישט אבאכט געגעבן? זאגט דער צווייטער טאטע, דער שטיפטאטע, אונז האמיר נישט געוואוסט ער וועט גיין צו א פראטעסט, די חברה ווייסן וויאזוי צו כאפן יעדן איינעם, ס'איז א מורא'דיגער אומגליק, און קיינער באמת טוט גארנישט, ס'איז דא איין יצחק שטערן דער משוגענער וואס ער וויל דא מאכן געלט, נישט דא באמת קיין עסקנים, ס'איז נישט דא באמת מענטשן וואס זאלן זיין זייער געטריי אז מ'זאל ארויסהעלפן. און נאכדעם איז דא גאר א היימישער מענטש וואס ער לאזט זיך קאסטן פאר דעם מיליאנען, ער האלט אז דאס איז דער גאנצער גליק, ס'איז א מורא'דיגער חורבן וואס מען טוט מיט כלל ישראל, ס'איז געפערליך, דאס וואס עטס זעהטס איך לאך אמאל אפ פון דעם, איז נישט ווייל איך האלט נישט אז ס'איז אמת, איך האלט ס'איז יא אמת, און ס'איז אן אומגליק, מען כאפט די שוואכערע עלעמענטן מיידלעך, איך לאך נאר וועגן דעם ווייל ס'איז נישט דא ווער ס'זאל טוהן, יצחק לבנה שטערן דער שייגעץ וואס ער מאכט קאליע דא די בחורים אין וועווערלי, דער שייגעץ וועט מיר זאגן אז ער האט אינזין ארויסצונעמען די אידן פון זייער מצוקה, פון זייער ענגעניש. דאס איז גארנישט, ער איז א שייגעץ א לאו לייף, ער האט געוואלט ראטעווען ברוך מרדכי'ן ער זאל קענען כאפן פופציג טויזענט דאלער, איז ער געלאפן און ער האט געמאכט א חרם אויף נחום ראזענבערג, איך ווייס נישט וואס דער חרם איז געווען, איינער רעדט ניבול פה גייט מען אין חרם? ער האט דאך גוט געפרעגט, ס'איז געווען אין אין ארץ ישראל, איז געווען איינער לעפקאוויטש, ליפקאוויטש האט ער זיך גערופן, ווינער רב איז געקומען ער זאל אונטערשרייבן א חרם אויף נחום ראזענבערג, פרעגט ער וואס טוט ער? זאגט ער ער רעדט ניבול פה. זאגט ער ווינער רב גייט ארויס בשעת קריאת התורה אין פאליש וועט איר הערן וואס די אינגעלייט רעדן דארט, נישט קיין קלענערע ניבול פה, אויף דעם לייגט מען נישט קיין איד אין חרם, אנישט קענסטו לייגן גאנץ כלל ישראל אין חרם, און דער משוגענער האט געקלערט ער וועט נעמען אלטע טעקניק, טעקנאלעדזשי וואס מען האט גענוצט מיט הונדערטער יאר צוריק, דער בהמה יצחק שטערן האט נישט געוואוסט אז עס האט דעמאלטס אויך נישט געארבעט. וויאזוי האט זיך געגרינדעט די ריפארם מאוומענט און די קאנסערוואטיוו מאוומענט? מ'האט געזאגט גיי ארויס פון שול זאגט יענער כ'האב מער געלט פון דיר כ'וועל בויען א שול פינעף מאל אזוי שיין ווי דיר און דערפאר נאכדעם די רבנים האבן זיך געמוזט שלאגן מיט די אלע שקצים ווייל זיי האבן זיי קריעיטעד אין א סוירטן סענס כ'זאג נישט יעדע רב און כ'זאג נישט איבעראל אבער ס'האט געהאט מיט דעם צו טון מ'האט נישט געהאט דעמאלטס די שיטה וויאזוי קען איך יענעם באקעמפן יענער האט געלאכט פון דיר די שענסטע שולן געווען די ריפארם און די קאנסערוואטיוו שולן אין די גאנצע וועלט נישט וואס כ'געב זיי גערעכט אבער די פאקט איז די קענסט נישט קאנטראלן א מענטש, ער וויל גיין מיט דיין שיל קען ער גיין, ער וויל נישט די קענסט אים גארנישט טוהן, קענסט אים זאגן מוסר יא, און דאס איז געווען די גרעסטער חורבן אלע יארן, זיי האבן זיך גענומען יצחק שטערן דער משוגענער האט געמיינט אז מיט א חרם וועט ער מאכן אז איך זאל קומען זיך איבערבעטן און ער וועט מיך. רעגירן? ווי וועט ער קענען מיך רעגירן אז ער אליינס האט גערעדט מיט בחורים ניבול פה מיט די ווייסע זאך וואס קומט ארויס צווישן די פיס? בחורים האבן מיך געלאזט הערן טעיפס כ'האב עס נישט געגלייבט כ'האב געזאגט ווען ער וועט עס נאכאמאל זאגן גיי ווען די גייסט צו אים גיי מיט א טעיפ זיי האבן געהאט די קליינע פעדערס ער וועט אונז לערנען דעם דרך השם ער ווייסט ווער די רבי איז געווען ער ווייסט וואס די רבי האט געוואלט לאמיר זעהן דער גרויסער שייגעץ יצחק לבנה שטערן זאל ארויסגיין יעצט קעגן דעם חינוך עטס ווייסט רבותי איך בין נישט קיין נביא אבער איך בין א בן נביא איך בין א בן נביא איך הייס נחום איך בין אזוי נחום האלקושי, דער חינוך איז אזוי אין דר'ערד, מען גייט לערנען מיט די קינדער מינות וכפירה יעדן טאג. איך וויל פרעגן א שאלה, סקווערער רבי איז דאך א הייליגער איד, הכל מודים אז דער סקווערער רבי האט באשאפן חלילה דעם אייבערשטן, די אלע אני מאמין'ס איז אויפן סקווערער רבין געזאגט, ס'איז גאנץ נישט אויפן אייבערשטן געזאגט, זעמער דאך אלעס דאס מודה, ער איז א שייגעץ א רשע ער האט פארלאזט פארברענען אידן, מ'איז ברוגז אז היטלער האט פארברענט אידן? מ'איז ברוגז אויף מענגעלע? דער סקווערער איז היטלער און מענגעלע אין איינס. בקיצור, דער שייגעץ, דער סקווערער, דער הייליגער מענטש אזוי ווי זיי רופן אים, איז דער מענטש, שטעל דיר פאר ווען מען זאל מאכן א האלבע שעה א טאג אין סקווערע מוסדות און מען זאל לערנען אז ס'איז דא נאך א רבי אויף די וועלט, צו ס'איז דא א וויזשניצער רבי, צו ס'איז געווען א וויזשניצער רבי, ר' מאטעלע, צו ס'איז געווען א סאקמערע רב, די ווייסט וואס וואלט געווען דעמאלטס? מען וואלט געזאגט דאס איז דאך די גרעסטע כפירה, דער רבי איז דאך דער איינציגער גאט אויף די וועלט. דאס אלעס מאכט מען א שווייג, דאס אלעס אינטערעסירט נישט קיינעם, אז מען גייט לערנען אז נישט דער אייבערשטער האט חלילה באשאפן די וועלט, ס'איז געווען א ביג בום האט עס געהייסן, די ביג בענג, און זאגן זיי אבער יא מ'וועט אריינלייגן, כ'רעד דאך צו מחנכים, מ'וועט זאגן אז ס'איז דא צוויי שיטות, רחמנא לצלן, אויב דאס איז אונזער גאנצע טרייסט אז מ'וועט זאגן ס'איז דא צוויי שיטות דארף מען נישט צושפארן קיין מוסדות, און זעסט דער אייבערשטער וויל מען זאל עס צושפארן. דער אייבערשטער זאגט רבותי, אויף צו לערנען מינות וכפירה מיט אידישע קינדער שפארטס צו די מוסדות, איך האב גארנישט פון דעם אז ווילימסבורג אדער סאטמאר אדער אמעריקע לאט מען זאל לערנען אידישקייט, איך האב גארנישט דערפון, ווייל מען לערנט ס'איז דא צוויי אידישקייטס, ס'איז אזוי מען זאל חלילה לערנען ס'איז דא צוויי באשעפערס, חס ושלום, און קיינער זאגט דא גארנישט, ווי איז יצחק שטערן ער זאל עפענען זיין פיסק ווייל דא ליגט נישט קיין געלט, ווי זענען די אלע גרויסע קנאים אלע יארן? ווי איז משה מרדכי פרידמאן האט מורא געהאט אז אהרן וועט אפפירן כלל ישראל עטס גייטס פונקט אזוי אויפן זעלבן מהלך סאיז געווען א פראבלעם סאיז יא געווען א מזוזה דארטן ביי די קראנקע קינדער צו נישט מען גייט עמטליך לערנען איך ליין דאך די קוריקולעמס רבותי איך בין אן טאפ אוו עווריטינג שטייט קלאר אז מען גייט לערנען סאיז דא צוויי שיטות אין בריאת העולם איינס איז אז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט און די צווייטע איז סאיז געווען א ביג בענג און פון דעם איז געווארן א וועלט פון זיך אליינס. און דאס גייט מען הערן מיט אונזערע קינדער, עטס כאפטס נישט וואס דא גייט פאר, און די זעלבע איז אין ארץ ישראל, און אין ארץ ישראל האט עס שוין אויך באשטעטיגט, ס'דויערט נאר א יאר צוויי דריי ווייל דער עולם שלאגט זיך, אבער עט די ענד אוו די דעי גייען זיי געווינען, אויסער אז אונז מיר זאגן אונז האמיר נישט קיין שום חלק מיט זיי, אונז ברויך מיר נישט זייער געלט, און יעדן שול וואס ס'איז דא אין א היימישע געגנט עט מען נוצן א האלבן טאג מען זאל לערנען מיט די קינדער שמע ישראל מיט אלף בית, און דעם אנדערן האלבן טאג מען זאל זיך שפילן, מען קען אין די חדרים מער נישט גיין. דאס איז אויסגעשפילט. די אונזער הייליגע רבי האט געשריבן א ויואל משה, די ציונות, א מעשה, א געשעפט, יענץ זענען צדיקים גמורים לגבי וואס מען גייט יעצט לערנען מיט די קינדער. און אויכעט גייט מען לערנען lgbt. מען גייט לערנען אז צו וואוינען מיט א זכר איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז אן אפעקשן, מען פילט זיך זייער גוט מיט דעם, דער וואס ס'פילט זיך גוט, נישט יעדער האט ליב אריינצושטופן זיין פופיק, אין א אנגעשמירטע מחילה פון צואה. אבער ס'דא וואס זיי זאגן דאס איז די וועי אוו לייף. דו טארסט אפילו נישט זאגן אז זיי לעבן אין א מיסטעיק. מ'עט נעמען א דזשילעט מ'עט ארויסשניידן ואת זכר לא תשכב משכבי אשה מ'עט עס דאמפן אין גארביטש. און אלעס איז גוט. און ווער וואוט פאר דעם? אונזערע אלע פאליטישאנס די היימישע, די וואס אונז האמיר געוועלט פאר זיי. ס'איז ממש איז א חורבן עולם וואס דא גייט פאר. אונז האמיר א פראבלעם אין ארץ ישראל, מען נעמט אין מילי. טער, גיי נישט, עט מען דיך נישט נעמען. אונז האמער א פראבלעם מיט נישט קענען לערנען שמע ישראל אין קיין שום חדר. און קיינער, נאבאדי ריעלי קערס אז מ'שטופט גרויס געלט. ס'איז דא איינער וואס איז גראדע א וויזשניצער אייניקל הער איך, ער שטופט מיליאנען פאר צהל. זיי ספענדן אזויפיל געלט אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. און קיינעם ארט עס נישט, קיינער טוט נישט גארנישט, קיינער זאגט נישט גארנישט. און דאס איז די גרעסטע חורבן וואס ס'גייט דא פאר. וואלט איינער אין די ארוינישע ארגענעזאציע געלאזט אז מען זאל לערנען אז ס'איז דא א זאלויני? קיינמאל אין לעבן נישט! וויאזוי קענסטו רעדן מינות וכפירה אויפן הייליגן באשעפער און קיינעם באדערט עס אפילו נישט? און יעצט זאלט איר וויסן איז די פאולינג פוינט, טאמער פאלן מיר יעצט זעמיר געפאלן אויף אייביג, און ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב ענק געזאגט אז טאמער מען טוט פארן אייבערשטן אפילו ס'איז דערקענט זיך נישט גראד רייט אוועי, איט טעיקס טיים. באט ס'שפרינגט ארויס ווען איך האב אנגעהויבן מיין מלחמה זענען אלע געשטאנען און געלאכט א משוגענער ער האט נישט קיין געווער ער האט נישט קיין מיליטער ער האט נישט מיט וועם צו טיש צו גיין ער האט אפילו נישט קיין שול ווי צו דאווענען קיינער עט אים נישט אויסהערן איך וועל בלייבן אזוי אויסגעשפיגן אזוי ווי סאטמאר איז היינט איבעראל אויסגעשפיגן שוין איך האב געזאגט איך מוז אבער טון אז ס'נישט דא ווער ס'זאל טון ליידער איז געקומען א פונקט וואס דער הייליגער גרויסער באשעפער מוז זיך באדינען מיט אזא מאריטשקע ווי נחום ראזענבערג. באט איף איט העז טו בי, איט העז טו בי! איך מוז ווייזן לאיעלטי, רעספעקט פארן הייליגן באשעפער. זאגט מיר איינער, איך וויל דיר זאגן, ר' נחום, ער איז געגאנגען אין סקולענער מקווה ווייל ער האט געהאט עפעס א חתונה, א חתן, ער האט געדארפט זיין דארטן ביי די עידי קידושין, איך ווייס נישט וואס ער האט געדארפט זיין, ער האט געקלערט פארדעם וועט ער גיין צו א מקווה זיך טובל'ן, זיך מטהר זיין. און וואס איז געווען? זאגט ער, ער האט געזען אז אין סקולענער מקווה אין בארא פארק איז דא א ווידעא קעמערע, און ער. נישט אזוי ווי סאטמער, אין סאטמער איז עס, ס'איז דא איבעראל אבער ס'איז אזא באטן, ווייסט, די קנעפל צו דיין העמד האסט אזא באטן, אזא קליינע באטן איז אריינגעלייגט אין די פלארעסענט לייט און די זעסט עס נישט, ס'האט מיך געברענגט צען יאר צוריק אין קרית יואל עס צו ווייזן, דעמאלטס האב איך נאך געמעגט אריינקומען, היינט אז כ'וועל אריינקומען וועט מען מיך נאכווארפן אייער, און ס'איז דא אלל אווער, אין סאטמער געשטאנען יארן א צעטל דא אין וויליאמסבורג וועם ס, אין ביי די זאליס וועם ס'נישט איינגענעם זיך צו טובל'ען דארטן ווי ס'איז דא ווידיאו זאל זיך דא נישט קומען אין די מקווה ווייל דא איז דא ווידיאו. יעצט נאך וואן טינג, אפאר וואכן צוריק האט מיר איינער געזאגט מ'האט אים אפגעקאלט פון קהל יטב לב פון ווילימסבורג, מ'האט אים געזאגט אונז האמיר געזעהן די ווידיאו וואס דו האסט געטוהן מיט א בחור אין די מקווה, נאך איינמאל אז דיך טרעפט מען אין עני מקווה אין ווילימסבורג, נישט נאר סאקמער קאקמער אין ערגעץ נישט, זאלסטו געדענקען עס קומט ארויס פאר די פאליס, האט יענער געזאגט אקעי איך קום נישט מער, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? זאגט ער מיר אז ער איז געגאנגען אין סקולענער מקוה האט ער געטראפן א ווידיאו, א לאנגע נאז איז נישט באהאלטן, א לאנגע נאז און ס'כאפט פיקטשערס פון ווען די קומסט אריין אין די מקווה ביז ווען די גייסט ארויס זעהט מען פונקטליך אלעס וואס די טוסט, נישט דא מער קיין מאנקי ביזנעס, זיי האבן זיך אלע געבויגן. אלע גדולי הדור זיצן היינט איינגעלייגט אין דר'ערד, ווייל זיי האבן זיך אלע געבויגן, קודם האבן זיי מורא געהאט פאר לאסוטס און האבן זיי געזעהן ס'איז טאקע א חורבן, מען נעמט א בחור'ל מען איז אים מסביר אז טאמער לערנט ער בקדושה איז דאס לערנען לערנען, טאמער נישט איז דאס לערנען גארנישט, קומט דער בחור'ל און ער גייט נעבעך אין מקווה, און איך האב געדאווענט דא אין קליימער, צוגעקומען בחורים וויינען, ר' נחום איר ווייסט וואס זיי טוען מיט אונז אין די מקווה? זאג איך ניין זאג מיר, ווייל כ'האב דאך געוואלט הערן, ס'שטייט ווען איינער איז א. קלל את השם דארף ער ארויסזאגן פונקטליך וואס ער האט געזאגט, ווייל מען קען נישט הרג'נען א מענטש ער האט אזוי אבער בא בא בא בא בא, זיי א מקלל את השם און זאג איבער וואס יענער האט געזאגט, און ס'שטייט קלאר אין שלחן ערוך און רמב"ם און אין די גמרא אז די אלע וואס האבן עס געהערט מוזן זיך רייסן קריעה, די גאנצע סנהדרין אלע מוזן זיך רייסן קריעה וואס זיי האבן געהערט אז מען האט מקלל געווען את השם, נאר הרג'נען האט מען אים נישט געמוזט ווייל מען האט אים געהייסן ער זאל עס זאגן, שטייט קלאר ארויס, אבער ער האט געמוזט זאגן פונקטליך וואס ער האט געזאגט. כה יוסי את יוסי דאס איז נאר א מליצה, יענער האט געדארפט זאגן פונקטליך וואס ער האט געזאגט, און נאכדעם האט מען דעם ערשטן געהארגעט, ווייל איצט מוז מען וויסן פונקטליך וואס ס'גייט פאר, איז די זעלבע דא אויכעט, איינער דארף זיך אריינלייגן און הערן וואס זיי זאגן אויפן אייבערשטן, ס'איז אנבעליוועבל וואס מען גייט לערנען מיט אונזערע קינדער, נאר וואס זאלט וויסן דאס איז אן עונש פון הימל, דער אייבערשטער געבט אונז טשענסעס, ענד איף ווי דאונט יוז אוט די טשענס, זאגט דער אייבערשטער איי דאונט ניד יו, דער אייבערשטער האט אונז געבעטן צוואנציג דרייסיג יאר, די לעצטע צען יאר זיכער, ס'איז דא איינער וואס ער טוט. וועגן סעיפטי אוו טשילדרען, מאכטס אים נישט אוועק, מען לייגט אים נישט אין חרם, דאונט קיק אים אראונד, ס'קומט יעצט מ'האט שוין געבענטשט ראש חודש תמוז, יא תמוז, ווייסט וואס הייסט תמוז? זמני תשובה ממשמשין ובאין, ביי מיר איז עס זמני טיקעטס, כ'דארף שוין אנהייבן צו זארגן פאר טיקעטס, מען דארף פארן אויף ארץ ישראל, כ'האב שוין געזארגט, כ'האב שוין ערלעדיגט, ס'איז ברוך השם אלעס אין ארדענונג, ווייל עטס וועטס הערן די וואך רעד איך וועגן ס'איז דא א נייע קראנקייט ס'הייסט קריפטאו, א נייע קראנקייט נעבעך, ס'איז אין אלע סווימינג פולס, גוט מענטשן, ס'איז אין אלע מקווה'ס אויכעט, איך האב שוין די לעצטע צוויי דריי טעג בייטאג און ביינאכט בין איך געווען ביזי רעדן מיט אלע מקווה'ס איבער די גאנצע וועלט מ'זאל עס זייער שטארק וואטשן, קודם הייבט זיך עס אן אז ס'מאכט נאר דייעריע, די סוף שטארבט מען אויכעט דערפון, שוין דא טויטע אויכעט, דער באציל איז אלט בערך פיר פינעף יאר און יעדעס יאר ווערט מער און מער און מער און מ'טרעפט מער טויטע, קודם האבן זיי געוואלט זאגן אז ס'האט צו טוהן ווייל די בערן נעמען א באד אין די לעיקס, מ'טרעפט עס אין די לעיקס אויכעט, שטעל דיר פאר לעיק מישיגען, לעיק עירי, די גרעסטע. גרעסטע לעיקס אין אמעריקע וואס דאס איז קאנעקטעד דירעקט צום אטלענטיק אושען, איך געדענק ווען דער רבי זכרונו לברכה איז געפארן האבן מיר אונז אים באגלייט, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, האבן מיר אונז אים באגלייט מיט א שיף, ווער ס'געדענקט עס, ווען מ'איז אנגעקומען צו אין קענעדע צו די לעיקס, דעמאלטס האבן מיר געזאגט גוד ביי פארן רבי'ן, אונז זעמיר צוריקגעקומען און דער רבי איז געפארן זיין וועג אויף ארץ ישראל, דאס גייט אריין אינעם אטלענטיק אושען, שטעל דיר פאר דער אטלענטיק אושען זאל זיין קאנטעמינעיטעד, ס'דאך א זאך וואס איז נישט געווען, נאר אז אונז קאנטעמינעיטן מיר דעם אייבערשטנ'ס נאמען, זאגט דער אייבערשטער נו נו, טוט זעהן ווי אזוי טוט עס אויסזעהן אן א שומר, מיין פעטער איז געשטארבן, האב איך אזוי געוויינט נעבעך, די קינדער האבן פארציילט א מעשה, איך פלעג עס הערן פונעם טאטן אויכעט, אבער איך האב פארגעסן עס פשוט, רבי אידל עבער פון ביטשקוב איז געווען אונזער גרויסער זיידע, רבי אידל עבער איז געווען אן איידעם ביי דעם קונטרס הספיקות, פארציילן זיי א מעשה, עס איז געווען אמאל שבת האט געברענט עפעס א וואלד וואס מיין זיידע האט געאוינט רבי אידל עבער, עס האט אנגעהויבן צו ברענען און צו פלאקערן. פֿלאַקערן, און ער האָט אַזױ געװײנט, ער האָט פֿאַרפֿירט, זאָגן אים די קינדער, טאַטע, ביסט דאָך אַ שומר שבת, טאַטע, דו האָסט גענוג געלט, און אַז ס'װעט פֿאַרברענט װערן פֿינף צו צען פּראָצענט פֿונעם װאַלד, װאָס האָסטו מורא? האָט ער אָנגעהױבן צו װײנען, עטס װײסט, קינדערלעך, דאָ איז דאָ אַ שומר, דער שומר איז דער הײליקער צמח, ער האָט געגעבן גרױס געלט פֿאַרן צמח, און דער צמח האָט אים אַלץ אָנגעװינטשן, און אױב ס'איז געשען שבת אַזאַ פֿײַער, איז דער שומר נישט דאָ, דער שומר איז אַװעק. וועק מענטשן האבן אים אנגעקוקט ביסט א משוגענער דו רעדסט פון לופט ס'איז חלומות, מוצאי שבת איז געקומען א ידיעה אז דער צמח איז נסתלק געווארן, רבותי אונז האמיר א שומר מעל שומר גבוה דעם הייליגן באשעפער אז דער אייבישטער האט זיך אוועקגעדרייט פון אונז, דאס מיינט אז דער אייבישטער איז נישט דא פאר אונז, ער איז דא מלא כל הארץ כבודו אבער פאר אונז איז ער מער נישט דא, אונז האמיר בוגד געווען אין אים ענד נאו הי איז פעיאינג אס, און ס'איז נישט דא קיינער וואס רעדט אן ערנסט ווארט, ס'איז דא איין צודרייטער נחום ראזענבערג ס'אפשר דא נאך אפאר וואס רעדן אפאר ערנסטע ווערטער. ווערטער, איך הער זאגן אז איינער שייע ווייס אין סאטמאר דא ביי די זאלוינים רעדט אויכעט די זעלבע שפראך, יעדער ווייסט אז מען האט מיר בוגד געווען אינעם אייבערשטן, ווען עזרא הסופר האט געוואלט מען זאל צוריק קומען אויף ארץ ישראל, און זיי האבן געהאט גוי'אישע ווייבער מיט אלע אנדערע זאכן, האט ער אנגעהויבן צו זאגן פאר זיי, קינדערלעך, פאר מען גייט אויף ארץ ישראל מוז מען די גוי'אישע ווייבער איבערלאזן מיט די גוי'אישע קינדער, און נאכדעם זאלט עטס געדענקען ווען עטס קומטס אן אויף ארץ ישראל זאלט עטס בכיסוי דמעה זאלטס צודעקן מיט. טרערן בית ה' ווער ס'איז בוגד געווען אין דעם, אין זיין מזבח און זיין קדשי קדשים און אין אים אליין, קיינער רעדט נישט, קיינער זאגט נישט, אינטערעסירט נישט קיינעם, יא יא, ניין ניין. יאסל וואלדמאן האט געהאט א פראבלעם אז די מזוזות האט מען אראפגענומען אין סקול דיסטריקט, נעווער מיינד די מזוזות, מען האט דארט געלערנט מינות און כפירה, מען לערנט היינט אין יעדן סאטמארע מוסד און אין יעדן היימישן מוסד מינות און כפירה, היינט ווען די רבי לעבט ווען היינט וואלט ער געשריבן א ויואל משה, דער רבי פלעגט אלס זאגן אז אברהם אבינו האט געהאט א שלחן ערוך אויף הלכות עבודה זרה האט ער געהאט פֿיר הונדערט כרכים, דער רבי וואלט ארויסגעגעבן פֿיר טויזנט כרכים נישט קיין פֿיר הונדערט כרכים. יעצט איך וויל וויסן ווי זענען די אלע קנאים, וואס איז געשען מיט די אלע קנאים וואס זיי האבן אלס אינזין געהאט דעם כבוד שמים, וואס איז געשען זיי זענען אלע פלוצלינג געשטארבן, ס'איז געווען א מגיפה? ס'איז געווען א איד וואס ס'קומט וויזיטן זיין זון, פרעגט ער וואס מאכט יענער? זאגט ער איז געשטארבן. פרעגט ער וואס מאכט יענער געשטארבן? זאגט ער וואס איז געווען א מגיפה אין שטאט יעדער איז געשטארבן? זאגט ער ניין ווען איך עס איז אלעס געשטארבן. אז ס'איז דא געלט פון ווי מ'גייט באקומען גרויס געלט איז דער אייבערשטער חלילה די שם שמים אויך געשטארבן. און קנאים, מ'האט אינזין געהאט יעדן. עטס האט צופיל אינזין געהאט דעם ציבור, עטס האטס ענק נישט אינזין געהאט און מ'האט ענק געפירט יעצט אין א. ביטערן געשעפט און יעדער לאזט זיך, יעדער איז שטיל צו שלום עלי נפשי, ס'איז אן אנבעליוועבל סיטועשאן און קיינער זאגט גארנישט, ס'איז פאר יעדן גוט. אזאלעכע יסורים זאל כלל ישראל דורך גיין? אונז קוקט מיר ארויף אויף די רעבעס, איך קוק נישט, איך האב זיי אלע אין דער ערד געלייגט אלע יארן, אונז קוק מיר ארויף אויף זיי, זיי זאלן אונז לערנען דעם דרך השם, דערווייל זענען זיי פארפוילט דורך און דורך, פארפוילט אז ס'איז ביטער. און נאכדעם קומט אן אזא מעשה אז מ'ווארפט ארויס קינדער פון חדר, די קינדער מוזן דאך האבן אזא שלעכטע. געפיל, איך ווייס ווען ווינער רב האט אונז ארויסגעווארפן מיט הינט פון די שול, איך קען נישט דורכגיין אפילו די שול, אונז האמער א בעד פילינג. דאס אלעס מיינט עטס טאקע אז מען מעג טוהן? עטס ווילטס וויסן באמת ווער ס'האט געברענגט היטלער'ן אויף די וועלט? היימישע אידן, נישט די פרייע, די פרייע האבן מיט אונז נישט קיין שייכות, אונז האמיר זיי ארויסגעווארפן פון כלל ישראל, זענען נישט קיין שומר תורה ומצוות, היימישע אידן מיט לאנגע בערד ביז צום בעלי באטן וואס זענען געגאנגען אין מקווה יעדן טאג און זיי האבן אנגעקראצט אפאר קינדער דארטן און שוחטים וואס זיי האבן נישט געשחט, כשר, און מ'האט פאר זיי מורא געהאט, שטעל דיר פאר די גרויסע בית דין אין לונדון, פאדווא'ס בית דין איז א דר'ערד ליגער בית דין, זיי האבן פארקויפט פלייש נישט אז ס'איז נישט געווען כשר, ס'איז נאך געווען עפעס אזוי אלט אז מ'האט שוין נישט געטארט עסן, נישט יעצט, לאנג צוריק, יעצט איז די צווייטער בית דין פון אנטווערפן, זיי האבן מורא ארויסצושרייבן דעם נאמען פון דעם מענטש, איך האב געזאגט זיין נאמען, ער הייסט הערשל וויינגארטן. פרעגן זיי, האסט נישט קיין מורא פאר אים, זאג איך, ניין, וואס ער קען מיר טון קען איך אים אויך טון, און קיינער זאגט נישט אפילו זיין נאמען, עפעס איינער יא, מען דארף כשר'ן די כלים, דר'ערד ליגערס אלע, קאלט מיך אפ א אינגערמאן, ער זאגט מיר, הער אויס, איך ארבעט פאר די עמקעי'ס, ער האט געארבעט, זאגט ער, נחום, די עם קעי, וואס דאס הייסט מאנטריאל קאושער, איז די זעלבע גארבידזש ווי די אלע בתי דינים, און אזוי זעען אויס אלע הכשרים, ס'איז די זעלבע גארבידזש. ס'איז דא נבילות וטריפות, וואס ער פלעגט מיר אלס פארציילן פאר פסח, כ'האב פארציילט פארן עולם, מ'האט שוין געהאט געמאכט, ס'איז געווען א הפסד מרובה, חמץ גמור, מ'האט עס דורך געלאזט, פארוואס דארף מען זיין רב אויף דורך צו לאזן אלע שייגעץ שטיק, און דער אייבערשטער דארף פון דעם אלעם ליידן? דער אייבערשטער וויל דאך האבן אן עם ישראל, אן עם קדוש, וואס עס זאל, זיי זאלן האבן א זכיה, זאל זיי ארויס נעמען און אויס לייזן פון גלות, פארוואס זאל ער עס דיר טון? וואס ביסטו בעסער פונעם גוי? מ'פארט יעצט ארום, רבי אייזיק ספינקער האט געוויינט יעצט ביי שלש סעודות, איינער האט עס מיר נאכגעזאגט. רבותי עס איז די דריי וואכן און מען פארט ווי מען דארף נישט, ער האט דאך אזוי גערעכט, מען פארט אויף אראזע און אויף שוויצערלענד און דא און דארט און מען פארט איבעראל איבער גאנץ אמעריקע, יעצט אז דו נעמסט נאך מיט ווי מען זאגט דיין ווייב מיט די קינדער בין איך זייער צופרידן, אבער אז דו גייסט זינדיגן, ס'איז דאך אן אומגליק, מען שטעלט זיך אפ, מען זינדיגט דא, מען זינדיגט דארט. און מען דארף וויסן, אזוי ווי אין יוראפ, מען פארט אויף צוויי וואכן איש וביתו יעדער פארט מיט, איך האב ענק שוין געזאגט איך פאר יעדעס יאר אויף די שווייץ איך געב אויס דרייסיג פערציג טויזענט דאלער, אה יעדער ווערט שוין דזשעלעס, ניין איך נעם א קאר פאר הונדערט פופציג דאלער א וואך נאך אינשורענס קאסט נאך צוויי הונדערט, איך פאר אין די ווייט מאונטענס מיט מיין ווייב מיט די קינדער ארייט היינט זענען דאך שוין די קינדער אן דעיר און, און איך בין אין א האטעל פאר פערציג דאלער אדער אין א מאוטעל, ווען איך ענדיג דעם גאנצן טריפ. קאסט עס מיך נישט וויפיל, נישטאמאל זעקס זיבן הונדערט דאלער, שטעל דיך פאר, און איך פאר אויף די ווייט מאונטענס וואס איז העכער פון די שווייצער בערג. אבער איך פאר איש וביתו, און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, רבותי אונז זעמיר זייער צו צעלאזט, און א רב קען נישט זאגן קיין ווארט ווייל ער אליינס איז די זעלבע דר'עטליגער, קוקטס אהער לאמיר זען, אהער נעמען דעם טאהשער רבי'ן, איך האב דעם איד געקענט זייער אסאך יארן, אפשר פערציג יאר, איך וויל הערן איין מאל ווען טאהשער רבי איז געפארן אויף וועקעישן, איך וואלט געוואלט וויסן, איך האב געקענט יעדן טאג. אונזער אפיס ווי איך האב געטיילט צדקה פלעג געבן מיליאנען פאר טאהש, איך האב געוויסט יעדן טאג וואס דער מענטש טוט און וואו ער איז. דער מענטש איז אין זיין לעבן נישט געפארן אויף וועקעישאן, כ'דענק מ'האט אים פרובירט איינצורעדן זאל אביסל פארן זיך אפרוען, זאגט ער כ'וויל דיך פרעגן עפעס, דארט מוז איך נישט דאווענען? דארט וואו דו ווילסט איך זאל פארן דארט מוז מען נישט דאווענען? נו אז מען מוז דארט דאווענען פונקט ווי דא נו האב איך דאך די זעלבע זאך, וואס זאל איך מיך אפרוען? פון וואס? וואס איז דארט אנדערש די לופט? יעדער רבי פארט, מ'האקט. אוועק מיליאנען, מען פארט מיט פירסט קלעס פליגערס און אלעס, מען קומט אן אין האטעלן דארט אין אראזע, איך זע דאך די הכשרים, זענען ביידע נישט כשר, איך זאג ענק צו, זענען ביידע נישט כשר, מיט איינעם האב איך געהאט אמאל צו טון, ער האט א מקוה דארט געהאט, און איך האב עס בודק געווען, איך האב געזאגט ס'איז פסול, אלע פרויען האבן זיך דארט געטובל'ט, ער האט פארקויפט אז ער האט א מקוה, ער האט נישט דארפן פארן בליל טבילה.

חס וחלילה ס'איז נישט דא, ס'איז דא צוויי שיטות אין דעם, און יעדער ראצער משוגענער אזא שטערן, א מענטש וואס ער איז נישט קיין ירא שמים ער איז גארנישט, מ'האט אים פון לונדון אויכעט פאריאגט, און ער איז דא געקומען ווייל עפעס משה טעראריסט פרידמאן האט געהאט א ברודער וואס האט געדארפט געבן א גט און זיין טאטע האט זיך אנגענומען, זיין טאטע איז געווען א רב, ער האט גע'פסל'ט דעם גט, ס'איז געמאכט א גט פון היתר מאה רבנים. דאס איז זיינע קרעדענשעלס, ער דארף גיין געבן העתר צו מאיר רבנו, ווי האט ער א שייכות מיט חינוך? און ער לויפט אלץ אזוי ליקאן, מיין טאטע האט געשריבן א בריוו אז מען זאל דיך נעמען רעבע, ממילא איז עס ווען מען זאגט מוז מען אים באדאנקען פאר דעם, דאס איז דא א וועג, געב אים טויזענט דאלער צו פינף טויזענט דאלער און לעט אים געט אוט אוו די סיסטעם, שוין, איך קען נאר זאגן אז רבותי מען מוז זיך פאררעכטן ווייל טאמער נישט וועט עס זיין צו שפעט, ס'וועט שוין נישט זיין וועם צו פאררעכטן און וואס צו פאררעכטן. און מ'האט יעצט נאך א פראבלעם, ס'האט זיך נאך א מיידל גענומען דאס לעבן, און נאכדעם נאך א בחור האט זיך גענומען דאס לעבן, וואטס גאוינג אן היער? אונז האמיר שוין נישט קיין יסודות, די אני מאמין אונז האמיר נישט. רבותי מען מוז זיך נעמען אין די הענט אריין, ווייל אנישט עט נישט טויגן, מען מוז זיך נעמען אין די הענט אריין זייער זייער שטארק, און מען מוז זען צו מאכן תיקונים, און אז מען ברויך העט מען עפענען יעדן שול אין וויליאמסבורג און דארט העט מען אריין שטעלן א קלאס, און א טאטע העט באצאלן אפאר טאלער פאר א מענטש, און ער העט לערנען מיט די קינדער, און מען העט נישט לערנען וואס די גאווערמענט לערנט. איך ווייס מענטשן נוצן לאנטש פראגרעמס, באס פראגרעמס, כ'האב געהערט זאגן אז ס'איז דא אין מאנסי א תלמוד תורה צו א מיידל סקול, צו ביידע, וואס יעדער ברענגט זיך מיט א סענדוויטש פאר לאנטש, און מ' באלעסטיגט נישט די גאווערמענט זאלן אונז געבן זייערע מיינונגען, און ממילא קען מען טוען וואס מ' וויל ווייל מ' נעמט נישט זייער לאנטש פראגרעם. איטס גאנא קאם טו א פוינט ווער דיס איז גאוינג טו העוו טו בי דאן. און יעצט אין ארץ ישראל, קיינער שלאגט זיך באמת נישט קעגן די קינדערלעך וואס זיי פאלן אריין, נעבעך, זיי פאלן ביטערליך אריין. איך באקום טעלעפאן קאלס יעדן טאג ווייל דער עולם האט מיך נישט ארויס, זיי מיינען איך לאך פון דעם, דאס איז די געפערליכסטע זאך וואס איז דא וואס מען טוט מיט די קינדער און די ספרדישע מיט די שוואכערע קינדער מיט די געגעטע קינדער אזוי ווי ביי מאלעסטעישאן זיי זענען געווען די וואלנערעבל קינדער אבער למעשה פארוואס איז עס איבער געגעבן געווארן פאר אפאר משוגעים מ'האט גענומען אויערבאך ארויס פון קבר וואס ער האט געהייסן מען זאל אייביג גיין צו די בחירות און יעצט איז ער געווארן אונזער אשקא בהג ווייל און מען האט אפגעשמועסט עפעס פערציג צו פופציג פראצענט גייט גיין פאר שטערן אין טאש פאר יצחק שטערן, דאס איז א חינוך? דאס איז א שלעגעריי? כ'וויל ענק זאגן רבותי, יעדער זאגט מען קען נישט שלאגן זיך, ס'איז נישט מעגליך, און ס'נישט און ס'נישט, די זעלבע באלאוני האב איך געהערט ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה, די וועסט נישט געווינען, זאג איך איך דארף נישט געווינען, איך דארף נאר שרייען דעם דבר השם. וויפיל נביאים איז געווען וואס מען האט זיי געהארגעט? וויפיל נביאים איז געווען וואס מען האט זיי געטון כל דבר אסור? מען האט געהארגעט אין בית המקדש א כהן און א נביא. נו, האט זיך אויפגעהערט די נבואה? האט זיך אויפגעהערט אז א איד זאל זאגן זיין אמת'ן מיינונג? און ברוך השם איך זעה איך באקום טעלעפאן קאלס איבעראל, כ'האב באקומען פארן זומער א טעלעפאן קאל פון זאליס קעמפ אז ס'איז דא א צימער וואס איז גרויס אַכט ביי אַכט ביי נײַן, א גרויסע צימער פול מיט ווידיאוס, מען וואטשט עס טווענטי פאר סעווען. אום שבת קודש וואטשט מען עס אויך, אבער מען טאטשט דארט גארנישט, ס'פארט די גאנצע צייט, מען זעט איינער איז אוט אוו פלעיס, העי וואס טוסטו דא? און דאס איז געווען מיין גרעסטע הצלחה, דעמאלטס מען זעמער געשטאנען אין קאורט, געשטאנען די אגודה און סאטמער קאקמער און זיי האבן געזאגט אונז זעמער אן עם קדוש אונז ברויך מיר עס נישט, אזוי האבן זיי געזאגט פארן דזשאדזש א פעדערל דזשאדזש, האב איך געפרעגט דעם דזשאדזש צו ער וויל וויסן וואסערע אן עם קדוש אונז זעמער, האט ער זיך גענומען לאכן, איך זיץ אויף די בענטש איך ווייס עווריטינג דעטס גאוינג אן, ער האט געלאכט. אונז זעמער אן עם קדוש? זעמער? אונז וואלט מיר געדארפט זיין אן עם קדוש. אונז זעמער דר'ערדליגערס. עניוועי, קוק ווי ווייט ס'איז געפארן. ס'איז געפארן אז די אלע וואס זאליקא, ביסט דאך א משוגענער. וואס ביסטו געגאנגען אונטערשרייבן? די וועלט זאגט א ווערטל, פארוואס הייסט דער פאץ א פאץ? ווייל דער גאנצער גוף וויל ארויסווארפן דאס וואסער. ס'מוז קטנ'ען. קומט דער פאץ און ער טראגט אלעס דורך. ווער האט דיר געהייסן זאלסט דיך ארויסשטעלן? שטעל דיך נישט ארויס. און דאס איז די גאנצע צייט דא אויכעט. זאליקא הער זאליקא, דאס איז דער גרעסטער צעדרייטער וואס האט גארנישט געטון, ער האט געהאט בויפרענדס אלע יארן, און דער משוגענער האט זיך ארויסגעשטעלט ער מוז אונטערשרייבן, און וואס האסטו געמיינט אז דו וועסט אונטערשרייבן וועל איך מיך דערשרעקן? ווי קומסטו אונטערצושרייבן? דו האסט געהאט א לאו-לייף אין דיינע יונגע יארן אזוי וואס קיינער האט נישט געהאט, נחמן בראך האט מיר געזאגט ער געט נישט פאר זאליקאן קיין געלט ווייל אין די ישיבה דארטן, די טאטע האט געהאט א כולל דארטן, אינמיטן לערנען האט ער געטאטשט און געטאפט א בחור און האט זיך געשאקלט. און שוין, ער דארף אונטערשרייבן פאר זיין חתימה וועל איך מיך דערשרעקן, און דאס האב איך אים געזאגט, היינט איז ער געווארן הי פאלאוס די רולס א הונדערט פערסענט, ווייל ער האט מורא, און איך האב געזאגט דעמאלטס, איך גיי זיך שלאגן פארן אייבערשטן, איך וועל כאפן א קויל אין קאפ, ווי האט דער רבי געשריגן, מען האט אים געזאגט ער זאל נישט רעדן קעגן בעלז אין ארץ ישראל, דער רבי איז געווארן אזוי צוקאכט אינמיטן די דרשה שבת, ער האט געגעבן א עפן אויף זיין העמד. און איך הער זאגן אז ער האט אפילו א קנעפל אויסגעריסן פון פלאץ, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט ווייל איך ווייס נישט צו דער רבי האט געהאט קנעפלעך אויפן העמד, קען עס נישט פארשטיין, נאר אפשר האט ער דער וואס האט צוגעבינדן דאס האט ער א ריס געטאן, און דער רבי האט ווייטער געפלאמט, און ער האט געזאגט איך וויל זאגן דעם דבר השם, דער רבי האט געגעבן א עפן אויף דעם העמד זאלן זיי מיך שיסן, און איך האב דאס זעלבע געטון ווען מען האט מיך געזאגט מען וועט מיך שיסן ביי די ברידזש, טאמער איך מאך נישט צו דעם האטליין, איך האב געזאגט שיס, קום כ'וועל דיר עס מאכן גרינגער, קענסט דארפסט נישט דורכשיסן דעם העמד, קענסט שיסן אין מיר, און נאכדעם אז דער אייבערשטער זעט אז מען טוט מוז ער העלפן. האט דאך אונז נישט געשיקט דא אריין אז אונז זאל מיר נישט אויפטון גארנישט, ווייל צו דעם דארף מען דאך נישט לעבן אויף די וועלט. סאו וויל איך זאגן נאכאמאל פארן עולם, רבותי מען מוז זיך נעמען אין די הענט אריין, מען דארף אלע מנהיגים האבן אין דר' ערד, מען דארף צוזאמשטעלן כנופיות, קליינע קבוצות, מען זאל זיצן און אז נדברו איש אל השם, מען זאל דורכשמועסן וויאזוי מען קען ראטעווען די מצב, סיי וועגן די מיליטער, און סיי וועגן אלע אנדערע זאכן, דער חינוך איז ביי אונז אויך נישט אין דער ארדענונג, ס'איז דא צענליגע מיידלעך וואס זיי קאלן מיך אפ, זיי האבן זיך פארליבט אין א בחור און זיי גייען אויס, און די עלטערן האבן נישט קיין שום עצה נאר צו מאכן א שווייג, אונז האבן מיר נישט קיין חינוך, אונז האבן בקיצור, אונז האבן מיר גארנישט, אונז זעמיר לאסט, אונז האבן מיר א אזוי גערופענע מלחמה קעגן ציונות, ס'איז בכלל נישט קיין מלחמה, ס'איז גארנישט, נאר מען רופט עס אזוי, אז אונז שלאגן מיר זיך קעגן ציונות, עניוועי, לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין. ס'קומט יעצט באלד די דריי וואכן, און לאמיר טון קאנסטראקטיוו. קודם האב איך געוואלט אנהייבן זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז דא אין אמעריקע, ס'איז דא א גאווערמענט עידזשענסי וואס הייסט CDC, דאס מיינט סענטער פאר דיזיס קאנטראל ענד פרעזערוועישאן. למעשה זיי געבן זיך אפ, עטס געדענקט ס'איז געווען אמאל א זיקא, ס'איז געווען די מאסקיטן, ס'איז געווען אנדערע זאכן. בקיצור, זיי געבן ארויס, זיי זענען א חלק פון די יו עס דעפארטמענט אוו העלט ענד יומען סערוויסעס, יו עס עי גאווערמענט, און זיי האבן אויך א וועבסייט, זיי האבן אלעס. קיצער, ס'איז יעצט ארויסגעקומען א מורא'דיגע זאך, אז ס'איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט קריפטאספארידיאסיס, און אין קורצן קריפטא. וואס איז דאס? דאס איז אזא פערעסייט, ס'עסט די צואה און ס'וואקסט און ס'שעדיגט. דאס קען לעבן אין וואסער טעג, אפילו אין א סווימינג פול ווי ס'איז דא אריינגעלייגט קלארין מיט די אלע אנדערע זאכן, און למעשה ווען ס'כאפט מען זיך דארט אריין ווערט מען אינפעקטעד מיט דעם, און זיי זאגן ס'איז דא אפאר וואס זענען געשטארבן, ס'איז דא וואס זענען נישט געשטארבן, איז מען באקומט א דייעריע אויף דריי פיר וואכן, מען קען עס נישט אפשטעלן, ס'איז ממש ס'איז דעינדזשערעס. זיי זאגן אויך אז מען זאל נישט נעמען קינדער וואס זיי גייען נאך מיט דייפערס זאל מען זיי נישט נעמען אין די פול עריע ווייל ס'קען ארויסרינען פון צווישן די דייפערס און ס'קען מאכן דעם זעלבן חורבן און מען דארף זיין זייער סענעטער, יעצט וועט עטס אנהייבן צו זעהן די הייליגע חזל וואס זיי זאגן א מענטש מוז האבן א גוף נקי צו רעדן צום אייבערשטן, עטס ווייסט נישט וואס דאס איז, צואה דאס איז די גרעסטע שמוץ וואס איז דא און אויך. דאס מאכט גאר אז ס'זאל וואקסן, דאס איז פערטילעזעישאן, אבער ווען ס'קומט זיך צוזאם דארטן אינעם סווימינג פול קען עס מאכן א חורבן. און א מענטש קען עס אויך כאפן פון א בהמה. יעצט אז איינער מאכט משכב זכר און עס גייט ארויף אויף זיין אייווער, יענעמ'ס צואה, און ס'קען אפילו אריינגיין אינמיטן זיין אייווער, דארטן ווי ער מאכט קטנים אדער עס קומט ארויס די זרע, ווערט ער אויך אנשטעקיג מיט דעם, דאס איז זייער זייער א שמוציגע נמאס'ע קראנקייט. כ'האב געזען ס'איז דא אסאך פיקטשערס ווי אין די ריווערס און אין די לעיקס באדן זיך בערן, און קען זיין זיי לאזן דארט איבער זייערע שמוץ, און דו גייסט נאכדעם דיך באדן דארטן קענסט עס חלילה קעטשן. יעצט, די דייעריע מיט די קראנקהייט איז געלינקט טוירטי פייוו פערסענט צו פולס, פופצן פערסענט מענטשן וואס זיי טאטשן קעטל, מען גייט אין א פארעם מען טאטשט קעטל, און אויך דרײַצן פערסענט. פון קינדער וואס זיי האבן שוין און זיי געבן עס איבער איינער פארן צווייטן. יעצט, ס'איז אזא. פאראזיט הייסט איינער וואס פרעסט פון יענעם. ער זיצט אין כולל, ער פרעסט ביי יענעם. די פרייע רופן די פרומע פאראזיטן ווייל זיי ארבעטן נישט. יעצט די מין באציל איז אויכעט אזא פאראזיט. ס'עסט נעבעך די צואה און ס'וואקסט און ס'שעדיגט. א דזשערם דעט קאוזעס וואדערי דייעריע דעט קען לעסט אפ טו טרי וויקס און עס קען ליעדן צו לייף טרעטנינג. סיטועשענס אויכעט, און ס'האט אויכעט אז ס'קען אריבער גיין דורך וואסער, רעקריעישענעל וואדער, דרינקינג וואדער, אדער פוד, דורך קאנטעקטס מיט מענטשן וואס זענען אינפעקטעד, אדער ענימעלס, בקיצור אפילו פארטא ריקא האט וואלענטערילי ריפארטעד פֿיר הונדערט פֿיר און פֿערציק קעיסעס, איז דארף מען זייער שטארק וואטשן. דו זאלסט דיך נישט אויסטון איבעראל וואו ס'איז דא אביסל וואסער און גיין שווימען צו דיך אפוואשן, בקאוז דו קענסט נישט וויסן וואס דו נעמסט אויף דיר. און נאכדעם האב איך מודיע געווען שוין יעצט פאר כמעט אלע מקווה'ס איבער די וועלט, און כ'האב זיי געשריבן אז זיי זאלן וויסן אז ס'איז דא אזא קראנקהייט, און אויב פרויען גייען דאס כאפן אין די מקווה, גיימער אונז האבן גרויסע פראבלעמען אז א פרוי זאל וועלן גיין אין א מקווה. אחוץ וואס ס'קען קראנק מאכן גאנצע משפחות. ס'מוז מען זיך מיט די אלע זאכן רעכענען. יעצט אפילו די גרעיט לעיקס, דאס איז אויבן דארטן ביי קענעדע, דא דא די די גרויסע גרעיט לעיקס, אפילו זיי ריפארטן אויך אז מ'גייט שווימען איז באקומט מען די קראנקהייט, ס'איז געווען אסאך קעיסעס און מ'דארף זיי נאכדעם גיין היילן, סאו זייטס געווארנט וואס מ'טוט, אבער איך וויל אנזאגן פאר די אלע רבנים וואס זיי פירן מקווה'ס, קריגן דאך מיך מיט ענק שוין יאהרן, למשל ס'איז געווען אמאל אין סאטמארע מקווה אין די פרויען מקווה וואס דאס איז געווען אין כולל קאנטרי, פארט ארויס איינמאל אנפאנג. זומער און מען פילט עס אן מיט רעגן וואסער און דאס בלייבט א גאנצן זומער, א גאנצן צו א האלבן זומער, איז זייער נישט געזונט דאס, אלעס וואס עס דארף געשען איז א פרוי זאל ארויסקומען אז זי קראנק געווארן אין א מקווה, עס מער נישט זיין קיין מקווה'ס פאר קיין פרויען, וואטש און סי, דאס איז וואס דער בעל דבר וויל, איך האב באקומען יעצט א קאמפלימענט, איך האב געמאכט א מקווה ערגעץ אויף א פלאץ, האבן זיי געזאגט איר זאלט וויסן איר זייט שוין נישט דא א יאר צו א יאר און א האלב, כ'מיין ס'דא רבנים דארט. מען רעדט נאך היינט פון די שיינקייט פון אייער מקווה אזוי האט עס צוגעשטעלט. פרויען זענען איגער זענען מער ווי ווילינג צו גיין אין אזא מקווה. און דאס דארף מען אונז וויסן. שטופ נישט די פרוי ווייל אז דו וועסט זי שטופן איז ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן. קיינער איז זיי נישט מחייב צו גיין היינט אין די מקווה ווען ניינציג פראצענט. פון אידישע פרויען גייען היינט נישט אין מקווה, איך רעד נישט פון די פרייע, איך רעד אפילו פון אונזערע אזוי גערופענע פרומע, סאו וואס וועסטו זי שטופן אין א אלטע מקווה וואס עס שטינקט, דאונט דו איט, איטס נאט גאנא ווארק, איך האב שוין געזאגט פאר סאטמאר זיי האבן א הידור אז מען זאל זיך טובל'ן אין מי גשמים אליינס, דער הידור קען קאסטן אסאך פראבלעמען, איין פראבלעם געשעט, איך האב גערעדט מיט אסאך, נישט היינט, יארן האב איך גערעדט מיט מיינע חברים וואס איז פון וויזשניץ, איז איינער האט מיך געפרעגט, זיין ווייב קומט אהיים נאך די מקווה און זי שטינקט ווי א בית הכסא. זאג איך ווייסט פארוואס? ווייל מען טוישט נישט א גאנץ זומער די מקווה ווייל ס'איז נישט דא קיין מי גשמים. כ'האב איבערגעקערט יארן צוריק דעמאלטס ארץ ישראל האט מען געמאכט א ריזיגן אוצר ס'איז געווען דעמאלטס לורי איז געווען דער דיין האט געמאכט א ריזיגן אוצר ס'איז דא אויף צו טשענדזשן יעדן טאג קען מען טשענדזשן אז דו געסט א חזירישע מקווה וועט א פרוי נישט קומען רעד דיר נישט איין אז ס'איז דא א כח וואס ס'קען האלטן מאכן אז א פרוי זאל קומען קעגן איר ווילן. דעטס וואט יו העוו טו סטארט טו אנדערסטענד, די אלע הידורים זענען נאר הידורים טאמער ס'ברענגט נישט קיין פראבלעם, כ'האב געמאכט א מקווה יעצט, איך מאך אלע מיינע מקווה'ס אין בית וגן האב איך געמאכט, איך מאך דא יעצט אין ניו יארק אויך א מקווה, האב איך געמאכט אז דער נקב השקה זאל זיין פיר אינטשעס גרויס, און ס'זאל זיין פיר אינטשעס נידריגער פון דעם גובה המים, ס'קען דארטן. גרויסע רבנים, ס'איז געווען דער רב הראשי פון ארץ ישראל, פרעגט ער מיך פארוואס אזוי גרויס, ביסט נישט חושש אויף די שיטה פון נתן סאה ונטל סאה, זאג איך בין יא חושש, איינער וויל האבן די שיטה פון נתן סאה ונטל סאה קען ער גיין אין א ים אדער אין א קוואל, עניטינג לעס דען דעט איז דא נתן סאה ונטל סאה, זאג איך דעם רב כ'וויל דיך פרעגן עפעס, ווען די וואסער גייט דורך א לאך פון פיר אינטשעס פון איינעם צום צווייטן פון די מקווה צום השקה אדער ס'איז צוויי אינטשעס איז דען א חילוק וויפיל וואסער ס'עקסטשעינדזשט? קיינמאל נישט. ווייל ס'דויערט נאר מער מיט אפאר מינוט, ווען די לייגסט עס העכער קענסטו זאגן ס'עקסטשעינדזש ווייניגער, אבער די לייגסט עס נידריגער, און מ'מוז לייגן נידריגער ווייל ווען נישט, יעדע פרוי נעמט מיט זיך אביסל וואסער, עט אויסקומען אז ס'עט זיין זחילה, זאגט ער מיר דו ביסט גערעכט, פרעגט ער אבער פארוואס מאכסט עס אזוי גרויס, האב איך אים געזאגט וועגן דריי טעמים, איין טעם איז ווייל ס'איז א קוואל מקווה, רוב אין ארץ ישראל אויכעט ס'דא מקורות איז אלעס קוואל מקווה'ס, און ס'דא א שיטה אז מי גשמים מיט מי מעין. זיי זיך נישט מצרף ווייל דאס איז כבדים און דאס איז נישט כבדים, דאס איז ביי די סוגיא פון חבית שנפלה לים, מסכת מלקות דף ב', דף ג', זאג איך טאמער איז עס אבער כמוציא רימון איז זאגט קלאר דארט דער ריטב"א אויפן פלאץ דעמאלטס הייסט עס ווי איין מקווה, און נאכדעם איז דא אין מסכת ביצה ושוין שמשיקין צו מען מעג משיק זיין יפים ברעים חם בצונן, זאג איך דער מקווה איד ווייסט נישט צו קאלט צו ווארעם ער מאכט השקה ווען אים איז באקוועם. אמאל די מקווה קאלט און אמאל ווארעם, איז דארט שטייט קלאר אין שיטה מקובצת מסכת ביצה אז טאמער ס'איז כמוציא רימון קען זיין יפים ברעים חם בצונן, צוויי טעמים, ס'איז אים זייער געפאלן. נו זאג איך האב א דריטן טעם, ווייל איך וויל אז די וואסער זאל זיך אויסמישן. פרעגט ער וואס ביסטו צודרייט, אונז וויל מען דאך אז ס'זאל זיך נישט אויסמישן, דער דברי חיים האט צוגעלייגט א בארד, דער האט צוגעלייגט יענץ, דער סאטמאר רב האט צוגעלייגט א פלעקסי, לאמיר דיך עפעס אויסלערנען.

יעדער זאגט איך בין גערעכט. יעצט למעשה אז אונז האמיר צו טוהן מיט בעקטיריעס און מיט דיזיזעס איז די אלע חומרות זענען נישט געזאגט געווארען. א כשר'ע איינפאכע מקווה איז גוט. איז קודם וויל איך אז די אלע וואס פירען מקווה'ס די רבנים זאלען זיך אינטרעסירען אין דעם נייעם דיזיז וואס עס שווימט ארום. עטס קענטס עס נאכקוקען אויף די טמא'נע כלי. איך קוק עס פון דארט. איך געב ענק נאכאמאל די ספעלינג. ס'איז CRYPTOSPORIDI. OSIS, דאס איז די נאמען פון די די נייע באקטעריע וואס די וועלט ליידט דערפון, אין די גאנצע וועלט, און מען דארף זייער אבאכט געבן אויף די אלע זאכן. יעצט, איך מוז דיר זאגן, איך ווייס ס'איז זייער שווער פרויען זאלן זיך דערשרעקן פון צו גיין אין מקווה, דארפסט זיך נישט דערשרעקן, מען דארף זען די רבנים זאלן עס פירן אזוי ווי עס דארף צו זיין. ס'שטייט דא אין דעם באשרייבונג אז ס'דא די יוד, געדענקסט אין חדר ווען מ'האט זיך צובלוטיגט די הענט פלעגט זיין יוד, די רויטע איז למעשה און אין די מקווה קען מען עס נישט אריינלייגן ווייל וועסט עס אריינלייגן אין די מקווה עט זיין א שינוי מראה חוץ פון דעם די פרוי עט ווערן אינגאנצן רויט דערפון. יעצט ס'איז דא א אינטערעסאנטע גמרא, די גמרא זאגט אוי לי וויי איז מיר אז כ'על עס יא זאגן וויי איז מיר אז כ'על עס נישט זאגן, ר' שמעון בן יוחאי זאגט דארטן וועגן די גרויסע סודות פון זוהר, ער ווייסט נישט צו יא זאגן נישט זאגן, דער סוף האט ער מחליט געווען ער זאגט יא. השוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין. יעצט כ'האב זייער שטארק איבערגעטראכט צו כ'זאל רעדן בכלל וועגן די זאך, ווייל דער סוף גייט זיין אז כ'בין זיכער אז א סערטען פערסענט פרויען וועלן שוין זאגן אה די מקווה טויג נישט כ'וויל נישט גיין מער אין מקווה. באט ס'איז אבער נישט אזוי, ווייל איך זאג ענק אז מ'דארף פאררעכטן און מ'קען פאררעכטן, און אז א פרוי באקומט דייעריע מוז זי וויסן פון וואו דאס קומט, און נישט ווער ווייסט מ'וועט איר אריינטראגן אין שפיטאל, מ'וועט מאכן בדיקות מיט אלעם, די גוים ווייסן אויך נישט אז אונז האמיר א מקווה, זיי ווייסן פון א סווימינג פול, סאו וויל איך זאגן פארן עולם, איך מוז עס ענק זאגן אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר, איך האב מיך מיישב געווען איך זאג עס יא, און והשוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין, אבער די עיקר רעד איך צו די רבנים ימח שמם וזכרם, זיי קענען פירן א מקווה, זיי דעי דאונט קעיר פאר סעיפטי, ער האט עפעס א חומרא געטראפן פון ר' בנימין אפרים אונא האר וואס אויף דעם חשבון לאזט ער פרויען זיך טובל'ען אין פארשטינקענע וואסער, מיר געזאגט א אינגערמאן אמאל א וויזשניצ' אינגערמאן, איך. עקל זיך מיין פרוי, שטינקט ווי א טוילעט ווען זי קומט פון די מקווה, זאג איך ווייל מסתם נוצט זי די מי גשמים מקווה, און ער וויל וויסן צו זי מעג זיך אפזייפן פאר זי קומט אהיים צו וואוינען מיט אים, זאל איך נאך ווייטער עפעס זאגן, דאס אפזייפן איז זייער אן ערנסטער חשש, ס'איז נישט גלאטיג, און איך וואלט ענדערש מוותר געווען זי זאל נישט נוצן די הייליגע מקווה וואס האט די שטינקעדיגע מי גשמים, און זי זאל זיך טובל'ן א געהעריגע מקווה וואס האט זריעה מיט השקה און ס'איז שיין זויבער און ס'איז אויסגעבליטשט אוועק. און דעמאלטס האב איך אריינגעגעבן דעם טעם פאר די אלע וויזשניץ אינגעלייט, הייבט נישט אן מיט די פרומע משוגענע זאכן, יו'ל וויינד אפ אין די וואנט. וואס זאל איך ענק זאגן רבותי, ס'איז דא פראבלעמס יעצט, די רבנים דארפן זיך אריינלאזן אין דעם, און זיי זאלן פרעגן, די סי די סי זאלן אנפרעגן, און זיי זאלן מאכן זיכער אז זיי געבן פאר א פרוי א מקווה וואס דאס איז סענעטערי, און ס'איז נישט ווי מען זאגט דעינדזשערעס. יעצט אויב עטס האטס די טמא'נע כלים קענט עטס ארויף גיין אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט סי די סי דאט דזשי או ווי און זוכן פאר קריפטאו. איך גיב ענק א מראה מקום און טאמער האט עטס נישט די טמא'נע כלים דעמאלטס זייטס אזוי גוט און פרעגטס די רבנים וואס זיי פארשטייען צו דעם. ער רופט אויף הא וואס איז דאס פונקטליך זאג איך אים דאס איז פאטעיטא טשיפס. מיט סמעטענע. אה, דו ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט דיר? וואס זאל איך דיר יעצט מסביר זיין? בקיצור, זיי זאגן אז פֿיר און זעכציק פראצענט איז געשען מיט קידי פולס, קידי פולס מיינט די קליינע פולס וואס דארט איז דאך נישטא געהעריג קיין קלארין מיט אלעם. נאכדעם איז עלף פראצענט איז געווען מיט וואסער פלעיגראונדס, למשל דא ווי אונז וואוינמיר, ס'שפריצט וואסער און ס'גייט אראפ אין די פלאר אריין, די אלע וואסערס דאס איז קאנטעמינעיטעד. פֿערצן פראצענט איז אין רעקריעישאנעל פולס. ווי ס'איז דא געהעריג און מ'טוט עס פילטערן און מ'טוט לייגן די אלע קעמיקלס וואס מ'דארף לייגן, די פיעטש לעוועל מיט אלעם דארף מען זעהן אז די מקווה זאל זיין געהאלטן ווי ס'דארף צו זיין. יעצט, זיי זאגן אז אפילו למשל די גייסט אין סווימינג פול, די קעמפ, זאלסט זיך אויסלערנען איין זאך, די קעמפ האט דיך אין דרערד, זיי האבן מיט דיר גארנישט, זיי ווילן נאר דיין טאטענ'ס געלט, דעטס אלל. ס'איז געווען אמאל א. דער בחור האט חתונה געהאט מיט א רייך מיידל און זי האט זיך אלץ אויפגעטוען מיט איף נאט מיי פאדערס מאני די ספרים שאפע וואודענט בי העיר, נאט מיי פאדערס מאני די טשענדעליר וואודענט בי העיר. ער האט דאך שוין געזען נעבעך מיט וועם מיט וואס ער האט נעבעך אנגעפאנגען, זאגט ער ליסען, איף נאט פאר יור פאדערס מאני איי וואודענט בי העיר אידער. פארשטייסט? די חברה נעמען דיך אין קעמפ, האבן דיך אין דר'ערד, דעי קודנט קעיר לעס עבאוט יו, בכלל נישט. זיי קענען באשטיין זאלסט אהיים פארן קראנק, עז לאנג עז איט דאזענט העפן אנדער דעיר פרעמיסעס. איז במילא איז עס א גרויסע פראבלעם. יעצט, זיי זאגן אז וואסער דארף זיין סעווען פוינט פייוו, דאס איז די PH לעוועל. דער ווער ס'פארשטייט צו דעם ווייסט וואס דאס איז. די טעמפרעטשער דארף זיין סעווענטי סעווען דעגריס. טאמער ווערט עס צו הייס הייבט אן די זאך צו וואקסן. די באקטיריע נעמט זיך וואקסן און אונז האמיר דאך אלע הייסע מקווה'ס און מען גייט דאך נאך אריין זומער מיט די שוויץ אן נעמען א שאוער אונז האמיר דאך אין דער ארדענונג'ס ווייסט דאך יעצט זיי זאגן אלקאהאל בעיסד הענד סענעטייזער דאז נאט עפעקטיוולי קיל קריפטאספארידיום נאר דער עיקר איז אז מען זאל זיך וואשן מיט אסאך וואסער און מען זאל זיך אפטריקענען די הענט נישט מיט קיין האנטוכער וואס יעדער ווישט זיך ווייל די האנטוך האט עס

יעצט וואס איך האף נאר איז אז קיין אידישע טאכטער וועט נישט אויפהערן צו גיין וועגן דעם אין מקווה, ס'איז מיר זייער שווער געווען צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט ווייל איך ווייס וואס ס'גייט געשען, באט ליסען, די פרויען וואס זיי ווילן יא גיין דארפן זיך געבן סעיף מקווה'ס, יעצט ס'דא אסאך אזוי ווי מ'האט טשיילד קעיר, מ'נעמט די קינדער. אויף א האלבן טאג און מען געט צו דארטן אזא סווימינג פול, זיי זאגן אז דאס איז זייער שטארק אינפעקטעד, ווערי ווערי מאטש אינפעקטעד, יעצט ווער ס'פירט א מקווה און ער וויל וויסן מאור וועגן די זאך זאל גיין אויף יו עס דעפארטמענט אוו העלט און יומען סערוויס, יו עס עי דאט גאווערמענט, דזשי אָו ווי, סי די סי, וועבסייט און שוין. יעצט מען זאל אויך וויסן אז ס'דא זייער אסאך פוד פויזנינג דאס יאר, די סאמער קעמפס מוזן זייער וואטשן, כ'האב ענק שוין געזאגט פארוואס. די טראק ווערט סטאק פיר פינעף שעה פאר א פלעט טייער, דערווייל לעשט מען אויס די מאטאר ס'זאל נישט ווערן אווערהיטעד, יעצט די טראק בלייבט סטאק אפאר שעה אויפן וועג, מען לעשט אויס דעם עירקאנדישאנער וואס א שאד, און דאס איז אלעס אנסעיף פוד, יעצט ס'דא אסאך מענטשן זיי האבן א גראסערי אין די שטאט און אין די קאנטרי. און מען טראקט עס ארויף, וואס ס'בלייבט איבער סוף יאר טראקט מען אריין, וואס איז דא טראקט מען ארויס, דו ווייסט ווי אנהעלטי די אלע זאכן זענען, אפילו ס'איז אין די דעיט לימיט, אז ס'איז געשטאנען א שעה צוויי און ס'האט זיך אנגעהויבן צו קאכן סאלמאנעלע מיט אלע אנדערע קראנקייטן, איז דארף מען זייער שטארק וואטשן וואס מען טוט. און ס'איז נישט דא קיין השגחה, און איך האלט אויף דעם דארף זיין א השגחה אויכעט, איך וויל ענק זאגן דעם אמת, מיט אסאך יארן צוריק ווען מ'האט געכאפט פינקל האב איך געטענה'ט פארוואס נוצט מען נישט באר קאודס, איך בין דאך א ביזנעסמאן איך ווייס וויאזוי מ'קען דאס מאכן, יעצט הער איך אז ס'איז דא עטליכע שחיטות וואס האבן אנגעהויבן צו נוצן באר קאודס, א באר קאוד זאגט דיר אויכעט ווען ס'איז גע'שחט'ט געווארן און אלעס ווילאנג ס'וואלגערט זיך שוין. פארוואס זאל מען אונז זיין אזאלעכע נעבעך ע ד כלל ישראל אזוי צו צעלאזט און קיינער געט נישט אבאכט און טאמער העט איינער געהרג'עט ווערן פון סעמאנעלע צו וואס העט מען זאגן אין די מוסר מען טאר נישט גיין יאסערן באסערן לאסערן זענען זיי נעבעך אזוי צומיקסט אפ. יעצט זיי זאגן אז ס'איז דא די מין קראנקהייט כ'על ענק זאגן בקיצור ס'הייסט קריפטא די גאנצע נאמען איז דאך נישט וויכטיג ס'הייסט קריפטא האט אינקריסט פון פאראיאר ביז די יאר דרייצן פראצענט און אי איינע פון יעדע דריי אוטברעיקס איז געווען לינקט צו א פול אדער צו א וואסער פלעיגראונד. סאו לאמיר נישט מאכן די אלע זאכן אזוי לעטס נאט טעיק עווריטינג סאו סימפל, איטס נאט רייט. עניוועי, די עסן איז דא זייער אסאך קראנקייטן און מענטשן געבן נישט אבאכט, גייט אריין אין די סטארס נאבאדי ריעלי קעירס אז דער עולם העט נישט אנהויבן אראפצולייגן די פיס, איז נישט די וואטשן די דעיטס וואס איז די פראבלעם, די וואטשן די דעיטס די טעג איז נישט די עיקר פראבלעם. די אמת'ע עיקר פראבלעם איז אז דו ווייסט נישט צו ס'איז די גאנצע צייט געפארן מיט א פרידזשידער וואס האט געהאט די רייט טעמפרעטשער און במילא אז קיינער קוקט נישט נאך איז צרות. יעצט זיי זאגן דא אז ס'איז דא אסאך מאל אין א סווימינג פול ווי ס'קען זיין הונדערט מיליאן פערעסייט עגס אין וואן גאו אין איין געגנט, דזשאסט טען קען קאוז ען אינפעקשאן, פארשטייסט וויפיל מ'דארף האבן צען זאלן קאוזן אן אינפעקשאן? יעצט אין מאוסט מקווה'ס ווייסט מען נישט פונקטליך ווער ס'פירט עס, ער פארשטייט נישט וואס דאס איז די פי עיטש לעוועל, ער פארשטייט נישט די אלע זאכן, איז במילא זאגן זיי אז ס'איז זייער דעינדזשערעס ווייל די קריפטאוס קענען זיך צושפרייטן אין א פאבליק סווימינג פול וואס ס'האט. אינסעפישענט קלארין אר טו לאו פי עיטש לעוועל, די וואס זיי טוען אין א מקווה און מיט וואסער ווייסן וואס דאס איז, סאו מען דארף ממש זיין א א קעמיקל ענדזשעניר מען זאל דאס קענען פירן ווי עס דארף צו זיין, און נאכדעם איז אזוי, די קעמפ האט א גרויסע סווימינג פול, אלע קינדער זענען זייער איגער צו גיין שווימען, פון וואנעט ווייסט אז די סווימינג פול איז סעיף? פארוואס? ווייל מען האט ארויסגענומען עפעס א אינגערמאן און ער האט אריינגעגאסן אביסל קלארין? דו ווייסט נישט צו ס'איז סעיף. און עספעשעלי אז דו גייסט צו א למשל א קאנטרי, דו האסט א פרייוועט קאנטרי, איך מיין אפאר מענטשן, און פארשטייסט, און דו ווייסט נישט וואס דארט גייט פאר, דו טארסט זיך נישט דארטן אריינלייגן אין דעם סווימינג פול, עניוועי. יעצט, איך האב נאך א זאך וואס איך וויל רעדן דערפון, און דאס איז זייער וויכטיג, וועגן לייף גארדס, איך האלט אז אין יעדע מקווה דארף זיין א לייף גארד, איך האב ענק שוין דערציילט, איך האב געהאט אמאל א פלאץ, איך האב געפרעגט די פרוי וואס טוסטו דא? זאגט זי, זי איז א לייף גארד, זי האט פון די רעד קראס האט זי געהאט א, זי איז א לייסענסד לייף גארד, עס איז מורא'דיג וויכטיג, קומט אן אלטע פרוי א טוקערין, קוים וואס זי רירט זיך, א פרוי דערטרענקט זיך חלילה, און זי זיצט א האלבע שעה דריי פערטל שעה אין א חפיפה רום, און זי גייט אראפ אין די מקווה, און זי קען זיך דערטרענקען, וועגן דעם מאך איך איבעראל ס'זאל זיין אן אייזן וואס זאל קענען אנכאפן. אפילו בשעת תפילה, נישט אויסלאזן, צו לויז צו נישט לויז, דאס וועט שוין אריינגיין אן אנדערס מאל, אבער ס'איז מים מקדימים, מ'מאכט עס זאל זיין נידריגער אונטערן גובה המים, אז ס'זאל זיין זיכער אז ס'האט זיך גע'טובל'ט, און עס איז מורא'דיג וויכטיג, ווייל די לעצטע זאך וואס אונז דארפן האבן א פרוי זאל זיך דערטרינקען אין א מקווה, ס'איז געווען אמאל אין א מקווה אין ארץ ישראל וואס איך האב עס גע'פסל'ט, האבן די פרייע געשריבן פאר די פרומע קוק. ווי זענט עטס אנגעקומען? איך האב געוואוינט מיט מיין מאן א גאנץ יאר אזוי א מחיה, און דו האסט זיך אפגעשיידט א האלב יאר ווייל דו ביסט געלאפן אין מקווה און די מקווה איז נישט געווען כשר, סאו ווי זעמער אנגעקומען? זעמער ביידע געווען בועל נדות? וועגן דעם דארף מען זייער וואטשן וואס מ'טוט. עניוועי איז למעשה מ'דארף די צוויי זאכן יעצט פאררעכטן, מען דארף אריינשטעלן, ס'דא ענדזשינירן וואס זיי טוען אין דעם, עטס ווייסט אין ארץ ישראל איז דא ועד ארצי למען טהרת המשפחה, האבן ספעשל פלעסטיקס און זיי לייגן אריין וויפיל קלארין ס'דארף זיין צו יעדע מקווה, זיי האבן א ליסטע פון יעדע מקווה וויפיל וואסער ס'איז דארט דא אלעס, און מען גיסט עס אריין יעדן טאג צו כ'ווייס ווען. וויאזוי זייער סיסטעם ארבעט, און נאכדעם גייט מען טשעקן די מקווה, עס איז דא מענטשן וואס זיי גייען אריין אין די מקווה און זיי נעמען ארויס אביסל וואסער, מען טראגט א ספעסימען, מען טעסט עס, און טאמער ס'פעלט שפארט משרד הבריאות שפארט עס צו, און מען דארף דאס נאך איינפירן, קיינער האט נישט קיין רעכט צו געבן פאר פרויען א מקווה ווען ס'איז נישט דא מענטשן וואס זענען ענדזשינירס מיט לייסענס אז ס'זאל זיין הונדערט פערסענט סעיף, מען שנארט געלט פונעם ציבור, מען בויעט מקווה'ס און נאכדעם האט מען נישט קיין אחריות דערויף. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דער גרויסער שייגעץ דער וואס שעכט דארטן אין די מידוועסט ווייסמאנטל האט ער געשריגן אריין אינעם אינטערקאם זער ראביי ראזענבערג זאל אראפגיין פון די פרעמיסעס און טאמער נישט רוף שוין די פאליס. ווי האסט דיך דאס אויסגערעדט פון דעם סיגוטער וואס מ'זאל גיין רופן די פאליס הא? עניוועי סאו דאס זענען די צוויי וויכטיגע זאכן מיט וואס איך וויל אנהייבן דעם שיעור די וואך. יעצט כ'האב ענק געוואלט זאגן, עטס ווייסט דאך, די גאנצע וועלט סדנא דארעא חד הוא, עטס מיינטס נאר סאקמער קאקמער זענען רשעים, די פרייע זענען אויך רשעים, יעדער איז א רשע, ס'איז דא א מיידעלע וואס מ'האט אין בנימין, בנימין דאס איז די געגנט דארטן ווי ס'איז דא די נייע צוגעבויעטע ביתר מיט די אנדערע, איז געווען פאריגע וואך פאר צוויי וואכן אז אן אראבער האט מאנס געווען א יונג מיידעלע פון זיבן יאר, זייער מיעס מאנס געווען, שמוץ, פוי, כ'וויל נישט נאכזאגן וואס מ'האט געזאגט. וויאזוי מען האט זי מאנס געווען. בנימין נתניהו וואס איז דער פריים מיניסטער פון ארץ ישראל האט געשריגן דעמאלטס, אויב מען ווערט געוואויר אז ס'איז אמת, דארף מען דעם אראבער געבן טויט שטראף, כאטשיג אין ארץ ישראל איז נישט דא קיין טויט שטראף נאר אויף געוויסע זאכן, פאר אים וועט מען געבן טויט שטראף. וואס לאזט זיך אויס? איך האב דאך א קאנעקשאן דארט מיט די פאליס, איך האב געזאגט פאר איינעם וואס האט איבערגעגעבן פאר די פאליס, איך זאג דיר צו אז ס'האט עס געטון א טאטע אדער א ברודער, אדער א שוואגער אדער א פעטער, ס'האט עס נישט געטוהן אן אראבער, דער אראבער האט אכציג ארבייטער אונטער זיך, ער איז זייער א רעפיוטעבל מענטש, נישט גיין כאפן א מיידל פון זיבן יאר און איר אריין שטופן זיין פיפיק ווייל דאס האט אפילו נישט קיין תאווה, שוין און זיי האבן געלאכט פון מיר, מ'האט שוין גערעדט מ'וועט אים געבן טויט שטראף, די וואך האט זיך אלעס איבערגעדרייט, מען האט אים ארויסגעלאזט דעם אראבער נאך פֿינף און פֿופֿציק טאג זיצן. ס'האט זיך איבערגעדרייט, איך הער אז זיי ווייסן שוין ווער ס'איז אויכעט, און ס'איז טאקע איינער פון די נאנטע משפחה וואס איך האב געזאגט. נאר כדי איך זאל נישט האבן נאכאמאל אזא ביטערן דורכפאל, גיי איך עס יעצט דורך זייער שטייט. דאס איז דער אלטער סאקמער אסיאטישער מארמאראשער וועג. דו האסט געטון? ניין, דו האסט געטון. דו האסט געטון? זיי האבן געכאפט אן אראבער, האט דאך געוויס יעדער וועט האבן סימפאטיע פאר די מיידל קעגן אן אראבער, און מ'וועט עס דורכלאזן. און איך רעד זייער באריכות וועגן דעם. ווייל מענטשן זאגן אייביג וויאזוי ווייסטו אז ס'איז אמת, עטץ זענטץ א ביל בליל בליל בליל בליל ביליל בליל בליל בל ה די בהמות וואס עטץ זענטץ, ס'גייט דורך אזוינפיל אינוועסטיגעישאנס מיט נאך אינוועסטיגעישאנס און ניינציג פראצענט די חברה דעי ברעיק דאון אין מידל אוו די ווען מ'האלט זיי מיט אויס פרעיגן און דער אראבער האט געזאגט איטס נאט מי. און שוין, און וואס איז געווען דער סוף? דער סוף איז געווען אז עס גייט יעצט ארויסקומען ווער עס האט עס געטון, עס גייט זיין אזא מין בזיון און אזא מין חילול השם, די פאליס האט געזאגט די פרומע אידן וועלן זיך שעמען צו גיין אין די גאס, אזא חילול השם איז דא זייט. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. יעצט ארויסגעקומען א סטאדי אין טשעכן אין א יונעווערסעטי אז די קינדער פון די האלאקאוסט סורווייווערס קענען האבן א ברעין טראמא. מער ווי סתם איינער וואס איז נישט פון די קינדער פון די האלאקאוסט סורווייווערס. ווען א מענטש גייט דורך צרות אין לעבן בלייבט אלעס ביי אים אריינגעשריבן אין קאפ, אזוי גייט עס ליידער. עניוועי, אין קרית ספר, וואס כ'האב ענק פריער געזאגט וועגן דעם מיידל פון זיבן יאר, גייט ארויסקומען אזוי ביטערליך אז די פאליס האט שוין נאכאמאל מודיע געווען אז די פרומע וועלן זיך שעמען צו גיין אין די גאס. יעצט, ס'דא איינער וואס ער האט. געטאטשט א ניין יעריגן שוואגער, און ווי האב איך געזאגט מען דארף וואטשן, די אלע חזירים דארף מען וואטשן, דו ווייסט נישט וועם דו האסט אריין גענומען אין שטוב, בקיצור ער האט יעצט מודה געווען אז ער האלט שוין ביי'ן ניינטן קינד וואס ער האט פוגע געווען, כ'געדענק ווען דאסקאלאוויטש איז געקומען און מ'האט אים אויסגעפרעגט, האט מען אים געפרעגט וויפיל קינדער האסטו פוגע געווען, זאגט ער זעכציג זיכער, פרעגט ער קענסט עס אויף די נעמען, זאגט ער אויף די נעמען קען איך נישט אלע אבער אויפן פנים געדענק איך אלע, מען כאפט איינעם איז קיינמאל נישט די ערשטע, עניוועי יעצט. ס'איז דא איינער גרינבערגער, ער געווען צוואנציג יאר אלט דריי יאר צוריק און עפעס געטשעפעט מיט קינדער, בקיצור בעלז האט עס געוואלט פארשווייגן איך ווייס נישט פארוואס האבן זיי געמאכט א שווייג, דריי יאר שפעטער איז ער געווארן א מלמד און יעצט שטעל דיר פאר האט מען אים געכאפט, שוין דא עטליכע קינדער וואס ער האט פוגע געווען און בעלז וויל נאך פארשווייגן, אדער איז ער א קרוב למלכות אדער האט זיך הרב מאטעלע מיט אים געשפילט אמאל געפעצלט איך ווייס נישט אבער בעלז וויל עס פארשווייגן. עני קאסט, און זיי ווילן ער זאל בלייבן ווייטער מלמד. נאכדעם איז דא אזוי, עס איז דא א אינטערנעשענעל ארגענעזעישאן סעיפטי וועגן קינדער, קינדער איז א גרויסע פראבלעם ווייל די לייגסט אפילו א קליינעם סווימינג פול און די מיינסט אז ער קען זיך נישט דערטרינקען, ער דארף נאר געבן איין גליטש און ער איז פערטיג און די מאמע קען מן הסתם נישט אריין. טאנצן נישט שווימען אויך נישט, סא מען זאל זייער זייער שטארק וואטשן אז די גייסט מיט דיין קינד שווימען זאלסטו נישט אראפ נעמען קיין אויג פון אים, סאיז מוראדיג וויכטיג זאלסט נישט אראפ נעמען קיין אויג. יעצט אזוי ווי כ'האב געהערט אז דער בעלזער רב האט אפגעקאלט איינעם און ער האט געפרעגט צו ער ווייסט צו זאגן פונקטליך ווער ס'איז ביהיינד די וואס סוען דעם מלמד גרינבערג, יענער איז א לץ האט ער געזאגט איך ווייס ווער, נחום ראזנבערג פון ניו יארק. יא ס'איז לייצים. יעצט מען דארף זייער וואטשן אויף די קינדער סיי אין די קאנטרי סיי דא, ס'איז דא דא א שיינע ווידיאו אויפן קארנער פון גאלדבערג'ס גראסערי, דא ווי א קינד קראסט אליינס עיטינט עוועניו און איז שיער געהארגעט געווארן פון א קאר, א דרייווער האט עס געזעהן, האט ער זיך אפגעשטעלט און א קאר לעבן אים האט דאבל געפארקט לעבן אים זיך אפגעשטעלט אז מען זאל נישט קענען דורך פארן פון די אנדערע זייט ווייל עיטינט עוועניו איז א טו לעין הייוועי. מוראדיג! אבער רבותי עס קען אמאל נישט געלונגען אויכעט סאו יו העוו טו וואטש וואט יו דואינג. יעצט האב איך געוואלט רעדן וועגן מענטשן זאגן דיך אז אלעס וואס איך זאג ניבול פה ניבול פה ניבול פה, ס'האט מיר געזאגט אפאר טעג צוריק איינער, מיך געטראפן און ער האט מיך געפרעגט צו ער זאל מיר געבן א היטש, האב איך געזאגט ניין געב מיר נישט קיין היטש ווייל כ'האב מורא וועסט מיך טאטשן, זאגט ער לאמיר דיר עפעס זאגן, אמאל האב איך דיך געהאלטן אז דו ביסט א משוגענער און יעדער האט אויף דיר צוזאם גערעדט, אבער היינט האלט איך אז דו ביסט גערעכט, פרעג איך אים וואס איז געשען נעכטן און וואס איז געשען היינט, זאגט ער איך וויל דיר דערציילן א סוד, איך האב געלערנט אין די און די תלמוד תורה און דער מלמד האט מיט מיר געטון דאס וואס מען טאר נישט טון מיט א טויטן, פוי, איך האב אלץ געהאפט שטילערהייט אז דו זאלסט מצליח זיין, ווייל דעמאלטס ווייס איך אז מיין קינד קען גיין סעיף אין חדר. און ער האט מיר נישט געזאגט ווער דער מלמד איז געווען און אלעס, זאג איך, דעם מלמד האב איך דאך געהאט אמאל אויף מיין האטליין און מען האט דאך אים ארויסגעווארפן. זאגט ער, דאס איז באשטימט, ס'איז טאקע אזוי געווען, נאך דיין האטליין האט מען אים ארויסגעווארפן. אז ס'האבן זיך אויפגעוועקט אסאך יונגע טאטעס וואס האבן חתונה געהאט און זיי זענען געגאנגען צו די הנהלה און געזאגט, ליסן, ער האט מיט אונז געטשעפעט. איז במילא זענען מיר זייער צופרידן אז דו האסט מצליח געווען. און דאס וויל איך דיר זאגן, דער עולם טענה'ט ניבול פה, דו רעדסט גרעפיק, ער זאגט מיר, דו ווייסט, ווען דו זאלסט נישט רעדן אזוי גרעפיק וויפיל דו רעדסט, וואלט קיינער נישט פארשטאנען פון וואס מען רעדט, אסאך מאל מלמדים האבן מיר עפעס געזאגט צווישן די פיס, ס'איז דא עפעס, מ'האט געזוכט ווי דאס איז, ווען דאס איז, ס'איז נישט דא גארנישט צווישן די פיס, ס'איז דא א פיפיק מיט צוויי ביצים, צוויי באלס, און דאס איז שמירת הברית. דאס טאר מען נישט רייבן, מען טאר עס נישט אנרירן און אויב אז ס'ווערט א קישוי אבר, אויב ס'וואקסט אזוי, ס'סטרעטשט זיך אויס, דארף מען טראכטן נאר פון דברי תורה אדער פון ערנסטע זאכן, און נישט פון קיין מנוולות. און דאס איז וואס מען דארף לערנען מיט די קינדער. איינער זאגט מיר אז ס'איז דא יעצט איינער וואס ער לערנט פאר צוויי הונדערט דאלער לערנט ער מיט די קינד. יעצט איך ווייס נישט, איך זאג איין זאך, טאמער ער איז נישט לייסענסד און ער איז נישט דורך גענוג קאורסעס, טאר ער מיט קיין קינדער נישט לערנען. עס איז א שיינע זאך אז יענער טוט עס ווייל ער זאגט ער איז נישט מסוגל צו רעדן מיט זיין קינד, אבער עס איז נישט גוט אז ער נעמט איינעם ביקאז נחמיה וועבערמאן האט אויך אזוי אנגעהויבן. ער האט נישט אנגעהויבן צו לייגן די הענט אין די פרויען'ס לאך אריין, ניין ער האט אנגעהויבן נארמאל, ער האט נאר געלערנט פארוואס מען דארף האבן אן אויבערשטע קנעפל ווייל מען זעט ארויס די בריסטן, און נאכדעם יוצא מה שיוצא. מען האט זעך, פערצן צו צוועלף וואס. האב איך שוין פועל געווען הונדערטס מאל. אן איינער וואס האט לייסענס טאר מען דאס נישט טון און ער מוז זיין א פראפעשענעל און מען מוז עס לערנען ביי אים אין אפיס ווי ס'איז דא א ווידעא וואס מ'זאל דאס קענען נאכקוקן די גאווערמענט זאל דאס קענען נאכקוקן עני טיים און טאמער נישט איז ער סתם א סעקס פריק און ס'וועט קיין גוטס פון דעם נישט ארויסקומען דאס זאלט איר וויסן און איך ווארן און איך בעט יעדן שפילט זיך נישט ארום קענסט נישט לערנען מיט די קינדער דארף די ישיבה און די תלמוד תורה און די מיידל סקול צושטעלן איינעם וואס איז לייסענסד וואס ער קען יא רעדן.

דו וואלסט געהייערט אזא מלמד? נא! אז דער מלמד קען נישט רעדן וועגן סעקשועל אביוז איז עס פונקט ווי דער מלמד וואס ער קען נישט זאגן דאס ווארט גראד. און טריי זיך אים דאס אויסצולערנען, עווענטשעלי וועט עס מוזן קומען ווייל דער מלמד וואס די קינד קוקט אויף אים ארויף, ער דארף מיט אים אלעס לערנען, ער דארף מיט אים לערנען סעקשועל אביוז, ער דארף מיט אים לערנען עווריטינג ענד עניטינג אנדער די בוק. און טאמער קען ער נישט זאל ער אדער נעמען א קורס אדער זאל ער רעזיגנירן. דארף נישט האבן קיין ספעשל מלמדים, און נאכדעם איז דאך אזוי, וויפיל קינדער לערנט יענער מלמד? מיט, ער לערנט וואן אן וואן בעיסעס, דאס איז זייער נישט גוט, און צו לערנען אפאר נישט וואן אן וואן בעיסעס איז אויך נישט גוט, ווייל איין דורשן בעריות, יעדער קריכט דאך די קאפ ערגעץ אנדערש, זייער א שווערע סאבדזשעקט סדארף געלערנט ווערן אין חדר מיט פראפעשענעלס, נא, דער מלמד קען נישט ברענגטס אריין פראפעשענעל הילף. נישט. ס'איז גארנישט. נאכדעם איז דא, כ'וויל עטס זאלטס הערן וואס איינער האט צו זאגן וועגן אונז, אונז זעמיר דאך ביזי אייביג צו מאכן א קידוש השם, שאור, אלע גוים זאלן אונז פיינט האבן, איז דא דא איינער וואס ער רעדט דא זייער אגאנץ א שיינע זאך און כ'וויל עטס זאלטס עס הערן.
יתגדל ויתקדש שמיה רבא, וואס איז נעקסט? שייבער און משה טיילן עוגיות דארט איז שוין כמעט פֿינף און צוואַנציק יאר, מען האט נישט געקענט לעבן, מען האט געלעבט פיין, ברוך השם כלל ישראל האט פיין געלעבט אן דעם, האלד אן לעממי שאט די מיוזיק, די, איים טאלקינג אבאוט די מנחה רעסט עריע, וואטעווער זיי קאל איט, וואטס נעקסט? א נדבן פון סאטמאר מיט א קרויס שטריימל מיט דזשעל אויף די פאות גייט מנדב זיין א מקווה דארט? דעטס קאמינג נעקסט, דאנט לעף עט מי, אה, אריין צו קומען צו די גוי ווי פארגעט שמעק ביסט אין גלות. אה הער ווי גא עגען וויט די דזשו העיט יענקי הער ווי גא. יו אפען אלרעדי? איי קען קאם אין? טענק יו. ווען ס'איז נישטא קיין מאני וועל איך מאכן אזוי ווי כ'האב נעכטן געזאגט. כ'האב נעכטן געזאגט. ס'איז דא, אז דו וואוינסט אין בארא פארק קענסטו דאווענען מנחה פון צוועלף פֿינף און דרײַסיק ביז צען נאך אַכט אין די לאנגע טעג. מעריב האסטו ביז דרײַ דרײַסיק אין די AM.

ווי נאר דו ארבעטסט אין מאנהעטן היינט קענסטו טרעפן א מנין מנחה, שחרית אויכעט, ביי די וועי, יו נאו איים רייט. אה, אבי צו ווייזן ביסט אין גלות, אה, ווען די מוסלים נעמט איבער צוויי דריי מאל א יאר מיט ראמאדאן און זיי שפרייטן אויס שטיח קארפעט אויפן גאס ווערסטו משוגע אז זיי מאכן צו קארטעליו ראוד ווערסט אה, וואס הייסט מען לעבט אין אמעריקע וואס הייסט זיי שמאק דו, דו חסיד, ס'איז די זעלבע זאך. און איך זאג חסיד ווייל ס'איז אלגעמיין די חסידים. דו טוסט די זעלבע זאך, וואס רעגסט זיך אויף די מוסלים? יתגדל ויתקדש שמיה רבא. דאס האט זיך אלץ אנגעהויבן אזוי עפעס א לאו לייף באם, אזוי ווי מיין חבר זאגט, זאגט שוין מיין חבר, עס ווערט אפגעמאכט אז אונז דארף מען נישט קיין שולחן ערוך, אונז די שולחן ערוך איז נאר פאר גרים און בעל תשובות, אה, אונז האבן א מסורה, אונז האבן א מסורה.

נאך אביסעלע ווייטער האסטו ניו סקווער, נאך אביסעלע האסטו מאנראו, נאכדעם האסטו היינט האסטו שוין ברוך השם היינט פון מאנראו ביז אפ צו די קעטסקילס האסטו כמעט אויף יעדע עקזיט האסטו קליינע אידישע ישובים, ניין מוזט קומען צום גוי, קודם כל נאר מען נעמט וואס איך האב געזאגט אין שלחן ערוך, וואס שטייט אין שלחן ערוך? א פלאץ וואס האט נישט קיין מחיצות טאר מען נישט דאווענען, אבער אונז האמיר א מסורה! אונז האבן א מסורה! א מסורה! די אונגארישע טיפיש זיידע האט אזוי געטוהן, איי ביסט פטור פון א תפילה, נישט נאר ביסט פטור פון א תפילה טארסט נישט דאווענען, ניין אונז האבן א מסורה! א מסורה! שלחן ערוך איז נאר געמאכט געווארן פאר גרים און בעל תשובות, גיי נעם דיין קראון שטריימל און שטופ עס אין קאטשי אריין, יו אר ווארטלעס טו מי! יו אר ברינגינג אן די אנטיסעמיטיזים! נישט די זייעניזים! יו. קומסט צום גוי און שטופסט אים אריין דארט די טשולענט דאנערשטאג ביי די נאכט מיט די רעסט עריע, וואס איז נעקסט שייבער און משה דארט? יע איטס קאמינג! איים סיק ענד טייערד אוו יו פיפל! איי דיספייז יו פיפל! איי ראן עוועי מיי לייף פראם יו פיפל יו סיקאו האנגעריען דזשיפסי באמס! כ'האב געטראפן היינט א איד, זייער א וויכטיגע מיטינג כ'האב געהאט מיט אים, האט ער מיר געזאגט אזוי, ער איז איינער פון די יושבים ראשונה ביים גערער רעבן, זאגט ער אזוי, דו ווייסט, אין פרינציפעל האלט מען אונז פון אייך זייער, פארוואס? ווייל די גערער רבי זאגט אויכעט אזוי, נישטא אזא זאך אז מען זאל שיקן בחורים אין א קעמפ, ס'גייט דאך דארט פאר כל דבר אסור, גערער רבי איז אן איידלער איד, ער האט נישט אזא מויל ווי איך, זאגט ער, ס'איז דאך דא אסאך פעלדער און וועלדער, ווי ער זאגט דא טוט זיך דער הייליגער בעלזער רב, ווען מ'האט געעפנט די ישיבה דארטן ווי ס'איז יעצט די ישיבה קטנה. וואס הייסט עס? רחוב אגריפס. מ'האט זיך יעדער געפרייט אלעס, מ'האט געזען ווי די רבי, דער בעלזער רב איז זיך אזוי צוגעדרוקט, פרעגט אים איינער, רבי וואס וואס איז די רבי אזוי צוגעדרוקט? זאגט ער, אוי וויי וויי, ווער וועט זיין משגיח אונטן אויף די אונטערשטע קעלער, אין קעלער אונטן, ווער וועט זיין דארטן משגיח? דאס איז וואס דעם איד איז געלעגן אין קאפ? דאס הייסט, איז דער גערער רבי זאגט בחורים האבן נישט וואס צו גיין אין קעמפ? יעדער זיצט אינדערהיים אזוי ווי א גאנץ יאר. מיידלעך זאגט ער, די מוזן יא גיין אין קעמפ, זאגט ער, ווייל די גאס איז אזא משחית, און מיידלעך האבן קאנטעקטס מיט אינטערנעט, זיי האבן קאנטעקטס מיט, זיי קענען האבן, קאנטעקטס מיט אינטערנעטס און מיט דראגס, מיט מיט די ציגרעטלעך, זאגט ער, זיי מוז מען ארויסנעמען אין קעמפ און וואטשן אזוי ווי מען וואטשט אויף אן אויג. זאגט ער מיר, דער גערער רבי האלט מיט אייך די גאנצע צייט, אונז זעמיר אויף. איין מיינונג מיט אייך די האול וועי. זאגט ער נאר גערער רבי איז אן איידלער איד ער וועט נישט רעדן אזוי גראד ווי איר אבער עס איז נישט שלעכט ווייל אזוי ווייסט דער עולם איך האב געזאגט איך האב געהערט ווי א איינער פון די גרויסע גערער משפיעים האבן גערעדט צו בחורים ער רעדט ארגער ווי איך אסאך ארגער זאגט ער יא און ביי אונז הייסט עס נישט קיין עוולה מען רעדט גראד אפען צו אים אזוי ווי מען דארף אז דאס בחור'ל זאל פארשטיין יעצט וויל איך ענק ארויף לייגן דא א קלייניקייט פון ר' יואל ראטה הרב ר' יואל ראטה. אז דו רעדסט אזוי פון שלום בית זעהט אויס עפעס בעיבי איך האב דיך ליב דו האסט מיך ליב בעיבי און בפרט מען לייגט נאך אריין אין די גליון לייגט ער אריין א שאלה תשובה איך ווייס נישט איך האב נישט איך פיל אז איך קען נישט געבן ליבשאפט איינער געווען עפעס א שאלה געווען איינער. האט זיך געגעט און ער פרעגט צו זאל שוין נאכאמאל חתונה האבן ווייל ער פילט ער האט נאכנישט די כוחות צו געבן ליבשאפט, פשי מען צערייסט עס אין אלע שולן, ניבול פה! ניבול פה! ליב א ווייב? ניבול פה! אקעי איך וועל עס נאכזאגן מיט א גמרא, צערייסן די גמרא אויך, צערייסן די גמרא אויך, וואס וואס איז ניבול פה? די מפיצים פרעגן וואס ווארפסטו עס ארויס פון בית מדרש? ניבול פה! וואס שטייט דא? איין וואך האט איינער געפרעגט וואס זאל איך טון אז מיין זון זאגט מיר אז זיין שכן דא. א פרוי שרייבט א בריוו אז איך האב אנגעפאנגען הערן דרשות, איך האב נישט געוואוסט אז מען דארף רעדן צו קינדער פון די זאכן, איך האב געזאגט פאר מיינע קינדער מען דארף אכטונג געבן, קוק אהער ס'איז דא קראנקע מענטשן, קיינער קען דיך נישט אנכאפן, קיינער קען דיך נישט טאטשן, און מען קען נישט פלעין זאגן קיינער קען דיך נישט טאטשן, ווייל באלד איינער קומט געבן א טאטש לויפט ער שוין, רופט ער פאליס, ניין קיינער קען דיך נישט אראפציען דיין הויזן, קיינער קען דיך נישט כאפן דארט און דארט ווי מען מאכט, און א יונגל געבט זיך א רוף אן פון צוועלף יאר, איך האב א שכן דא, א בחור'ל, א עלטערע בחור, רופט מיך אלץ אין די בעק יארד און וויל נאר זיך שפילן מיט מיר, וואס טו איך דא? שוין, געשריבן א בריוו, זאג איך פאר דער וואס מאכט די גליון, לייג דאס אריין, אפשר נאך א טאטע אנזאגן די קינדער, נאך א מאמע אנזאגן די קינדער, ניבול פה, ניבול פה, מען לייגט אריין אין די גליון לייגט מען אריין ניבול פה, וואס איז ניבול פה? וואס האב איך געשריבן? מען האט דאך געשריבן בסך הכל, רעד צו דיינע קינדער, זאג פאר דיינע קינדער מען זאל אכטונג געבן אויף זיי, זיי זאלן אכטונג געבן אויף זייער לעבן, זיי קענען ווערן אומגליקליך, קענען ווערן אומגליקליך, קען ווערן אומגליקליך אפילו דו מיינסט דו גיבסט אכטונג אויף זיי פון פרעמדע מענטשן, פון משפחה. ניבול פה! ווייסטו וואס? לאזט פארלערנען די גמרא. עס פארציילט די גמרא מסכת תענית דף כג. ר' מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן אלישיב. דער הייליגער ר' מנא פלעגט זיך דרייען ביי דעם הייליגן צדיק רבי יצחק בן אלישיב דאמר לא מיקבל עלי אינשי ביתי, כ'האב נישט ליב מיין ווייב, זאגט רשי זי איז נישט שיין, אין אשתי מקבלת עלי שאינה יפה. שטייסט עס איבלט מיר נו. אין ארץ ישראל זאגט מען בחילות. כ'האב נישט. ני! ניבול פה! צורייס די גמרא! וואס וואס האט ער געזאגט סך הכל? אויסלערנען א מענטש זאל האבן שלום בית? פרעגט ער ווי אזוי הייסט אמר ליה מה שמה? חנה! הייסט חנה. תתייפי חנה.

און ער נעמט אריין דעם אייבערשטן, און ער ווייסט, איך קען גארנישט טון, כ'קען זיך מאכן מיט מיין הענט ווי איך הייב אויף די ברעטער, אבער דער אייבערשטער שטעלט אויף, הוקם המשכן, דער אייבערשטער שטעלט אויף דעם משכן, דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער איז דא, און.

נו הער דער עולם וואס דא גייט פאר, דאס וואס ביי דיר הייסט מנוולות, הייסט ביי אונז נאך עיקרי הדת, און וואס ביי דיר הייסט עיקרי הדת, איז ביי אונז מנוולות. יעצט איז דא מענטשן וואס זיי שעמען זיך נישט, ס'גייט איינער האט אריינגעשריבן אין קרעיגליסט אז א פרום ראביי לוקינג פאר די סעים אין פאר ראקעוועי, שרייבט ער אזוי, סאמבאדי, די יצר הרע געטס טו די בעסט אוו אס, ענד איי וואנט א רילעישאנס וויט אנאדער רעבע סימילער סיטשועישאן. וואס דארף ער כאפן מיין יונגל? א מלמד האט דאך אויך דעם זעלבן איטש צו טון מיט די קינדער שלעכטס, העט ער יענעם נעמען. שטייסט וואס דא גייט פאר? און ער האט עס שוין אראפגענומען אויך. דאס איז וואו דער עולם מוז אנהייבן צו פארשטיין, אז ווען מען רעדט הלכות נידה, רעדט מען אנדערש ווי ווען מען רעדט הלכות תענית אדער הלכות יום הכיפורים. און איף יו גאנא דו איט, יו העוו טו דו איט רייט. ווייל טאמער טוסטו עס נישט רייט, האסטו א גרויסן פראבלעם. יעצט, עס קומט ארויס יעצט, געדענקסט איך האב ענק געזאגט, אז ס'איז דא א מיידל וואס האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן, זי, אויב איך געדענק, איך געדענק נישט אלעס, נאר איך געדענק אז זי האט שוין אמאל געהאט אן עקסידענט, זי איז ארויס שיעור ממוות לחיים, און למעשה האט זי געזאגט אז דעם טעם פארוואס זי גייט זיך נעמען דאס לעבן איז זייער סימפל, איר טאטע האט זיך אפגעשוירן די בארד, ער איז געווארן א מאדערן גיי, איך בין געגאנגען, מען האט איר ארויסגעווארפן

קינדער צו זאלי קאהן אין תלמוד תורה וואס איז געשטאנען דארטן גרויסע שווארצע חיות און זיי האבן זיי נישט אריינגעלאזט, איך קען מיך דערמאנען אז איך האב דאס אמאל מיטגעמאכט מיטן ווינער רב, מיט רב כץ, איך האב דאס מיטגעמאכט, האבן מיר געדאווענט דא אין א שול, עס איז נישט געווען זיינס, עס האט זיך אריינגעכאפט איינער שטערן און ער איז געווארן א גאנצער מחותן דא און ער האט איבערגענומען די שול און מען האט אונז ארויסגעווארפן מיט גרויסע הינט, נאך היינט ווען איך גיי אין א שול זעה איך נאך ווי די הינט שפרינגען נאך אין פנים. דאס זאגן די היינטיגע רבנים, זיי האבן נישט קיין מורא פאר גאט, גארנישט. אונז האבן זיך איינגערעדט אז זאליקו האט זיין דער נועם המידות, יא ער איז אן איידלער מענטש. איך זעה אז ר' זלמן לייב זאליקו האט אונטערגעשריבן אויף נחום ראזענבערג, פארוואס? ווייל ער איז גוט מיט ברוך מרדכי'ס קינדער און זיי האבן אים איינגערעדט אז זיי האבן אים געבן געלט, געגעבן האבן זיי אים א מכות, אפילו איינגעשריבן אז דער רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ברוך מרדכי ארבעט אין עיוויס לי עוועניו. עטס האבן אלעס געטוהן אז מען זאל דעם מענטש ראטעווען ער זאל נישט מוזן שמאכטן דרייסיג יאר אין תפיסה אויף אונזער חשבון, דאס הייסט די גאווערמענט קוקט אן אז אונז זעמיר אן ארגענעזעישאן וואס אונז האמיר ליב צו האדעווען און פראטעקטן חזירים, און דאס אלעס איז עקסעפטעד ביי יעדן, קיינער האט נישט קיין שום פראבלעם מיט דעם, אלעס איז פיין, אלעס איז וואויל, נאו פראבלעם, און זאליקו הייסט דער נועם המידות, און דער גרויסער הייליגער סאטמארער רב דער דברי יואל האט זיך געפלאגט. און געמוטשעט, ער האט אויפגעשטעלט אידישקייט אין אמעריקע, אז ברוך מרדכי זאל האבן א פלאץ וואו צו מאכן זיין זנות, און מען זאל אים פרייוואשן, סאו בעיסיקלי סאטמאר רב דער דברי יואל האט געארבעט פאר אפאר מענטשן, ער האט געארבעט פאר ברוך מרדכי'ס פופיק, און ער האט געארבעט פאר יצחק שטערן'ס גניבות, און דאס האט זיך אויסגעלאזט פון זיין גאנצע הארעוואניע. יעדער האט מיר נאך געמאכט מוסדות און מען באראבעוועט דעם עולם, און איך וויל זאגן דעם עולם, איך האלט אין איין באקומען שקויעכעס פון די גאנצע וועלט, פון די שטאט, כ'האב ענק שוין געזאגט פון צוויי שטעט, פון דעטרויט מישיגען און פון קליוולענד אהייאו, איך בין געווען דארט ביי די גאווערמענט און כ'האב זיי געזאגט זאלט וויסן אז מ'האט באגנב'עט דעם עולם די וואוטשערס, די ישיבות גנב'ענען עס צו, זיי זאגן זיי האבן יא באקומען זיי האבן נישט באקומען און זיי בילן עקסטער, האב איך געזאגט ווען איר זאלט מאכן א סיסטעם אז איר זאלט געבן פאר א לאקעל ענד יוזער, דעם טשעק אזוי ווי מען געט דעם וועלפעיר טשעק, וועט עטס זעהן עטס וועטס מצליח זיין, דערווייל איז שוין דא איבער דרײַ הונדערט אינגעלייט אין קליוולענד, וואס עפעס אין קליוולענד? ווייל דארטן געבן זיי גראד פאר לאקעל ענד יוזער, א אינגערמאן האט געמופט פון לעיקוואד אהין האט ער מיר געזאגט בערך פֿינף און דרײַסיק טויזענט דאלער א יאר האב איך פארדינט פון דעם מאוו, און דאס איז וואס איך וויל ענק מסביר זיין, רבותי ס'איז דא אזויפיל שטעט צו באזעצן אין אמעריקע, מען זוכט חסידישע אינגעלייט,

פאזיציע, נישטא מיט וועם ער זאל זיך שלאגן, און אזוי לאנג עטס האט נישט אנגעהויבן מיט ענקערע מעילות און מיט די משכב זכור האב איך מיך אויך נישט געהאט מיט וועם צו שלאגן, בין איך אויך געווען א נועם המידות אין שטאט, און אזוי איז מיט יעדן, איז למעשה האט עטס יעצט געזעהן וואס דער נועם המידות האט ענק געטוהן, כ'האב ענק געזאגט לויפטס נישט נאך דעם משוגענעם, ס'איז שוין גוט אהרן איז שוין אויך גוט, לויפט אים נאך, ער פארט זיך ארום מיט קעדילעק האט נישט אינזין גארנישט, אין יעדע מאדערענע סקול, אידישע צו אפילו גוישע, איז דא אזאלכע זאכן ס'הייסט סקאלערשיפ, וואו איז די סקאלערשיפ פון סאטמאר, ס'האבן קיין עין הרע טויזענטער תלמידים, צען פופצען צוואנציג פראצענט גייט פאר סקאלערשיפ, סקאלערשיפ גייט פאר די בעסטע תלמידים, די וואס האבן די בעסטע מארקס, די געט מען אומזינסט, וואו איז אונזער סקאלערשיפ, וואס טוהמער אונז אז א בחור זאל וועלן זיין דער בעסטער, צו ער זאל וועלן זיין פון די טאפ צען פראצענט. וואס טוהן מיר אונז פאר זיי? גארנישט! מען שטויסט אריין, די באצאלט נישט שכר לימוד ווארפט מען זיי ארויס. נאכדעם האט מען א פראבלעם אז ס'דא אזויפיל אזויפיל אנגעפארענע, כ'מיין כ'זאג דעם אמת אז ס'איז נאך דא א איד וואס ער שיקט זיין זון אין א תלמוד תורה איז א משוגענער, איך ווייס אין מאנסי שיקט מען שוין אין פאבליק סקול, אין בארא פארק איז דא וואס זיי זאגן ס'איז דא א צען צוועלף קינדער ס'שקר איך ווייס ס'איז דא איבער דרייסיג קינדער. טאטע נישט משוגע, וואס איך בין משוגע, מארגן איך'ל נישט האבן קיין געלט צו באצאלן וועט מען אים ארויסווארפן מיט הינט, מיט הינט, מיט גרויסע הינט וועט מען זיי ארויסווארפן, צו מ'עט שטעלן דארטן גרויסע שווארצע חיות פאליס און זאגן לאזט זיי נישט אריין, וואס עטס קענטס עס שוין נישט אליינס טון, דאס איז דאך אלץ געווען סאק בערקאק, מען האט אלעס שייגעצדיג אנגעטון און אפגעטון אונטערן רעבינס בארד, אלעס סאק בערסאק. מר. משה טעראריסט האט זיך געפענט א ריזיגע אינוועסטינג קאמפעני, מ'עט האוזינג, מ'עט האוזן חברה מ'עט זיי קענען קאנטראלן און וועט צו קענען צונעמען דאס געלט, און וואס האסטו דערפון? דאס דארף א קינד דורכגיין? אזוי דארף א קינד גיין אין א חדר? דאס איז דאך אנבעליוועבל! און זיי רופן נאך זאלי קאהן דער נועם המידות? וואס איז ער נועם המידות? זאלסט געדענקען איין זאך, אויסער אז דער סיגעטער זאל האבן מזנה געווען

ס מען האט געפירט יארן לאנג א סאטמארע מצה בעקערי, געקומען די ביזנעס לייט, די אינוועסטערס, די יאקאבאוויטשלעך, און זיי האבן געזאגט ניין דוד ראזענבערג טויג נישט ווייל ער מאכט נישט גענוג קיין געלט, זיי האבן עס ראמען. פרעג איך דיך, וואלט איינער געגעסן א פליישיגע סעודה ביי יאקאבאוויטש און א מילכיגע וואלט עטס יא געגעסן? היא אשר הוציאו עליו שם רע אז ער האט פרובירט צו ארור שוכב עם כלתו? דער זוהר האט אבער א פראבלעם, שוכב עם כלתו וועלכער חזר גייט דאס טוהן? קיין שום חזר העט עס נישט טוהן, אזוי האט דער זוהר הקדוש א פראבלעם. דער רב שמעון אז איינער וואוינט אינמיטן די וואך מיט די ווייב נישט משבת לשבת, דאס איז ארור שוכב עם כלתו. ס'איז נישט פאר אונז הלכה למעשה, דערשרעק זיך נישט, ווען די פרוי איז ריין זאלט עטס וואוינען צוויי מאל א נאכט, עז לאנג עז יו דאנט גאו טו סאמבאדי עלס. איך וויל אייך פרעגן, איז די שניר איז געקומען זאגן עדות אז ער האט איר געוואלט טאטשן צו בועל זיין, זי האט אים געסוט אין קאורט, דאס איז אונזערע פני הדור היינט, פוי, אויב דאס איז געווארן פון חינוך סאטמאר נעמט עס צו פארשטיין. פלעגט זאגן אז אין אמעריקע איז די שטיינער זענען טרייפע, טרייפע ווי חלב, ווי לעכט, דהיינו עס איז געווען געמאכט פון פעטן פון בהמות חלב האט מען געמאכט די לעכט, עס איז טרייפע ווי חלב, די שטיינער זענען טרייפע ווי חלב, קענסטו זען. סאטמאר רב איז אוועק ל"ט, וויפיל איז דא פון דעמאלטס ביז היינט? נישט געבליבן קיין זכר פון זיין גאנצע חינוך. דאס איז עס. די גרעסטע פארע צו ר' שמעונ'ן איז געווען דאס יאר די סאטמארע, און אלעס איז געפארן מיט וועם? מיט אן אל על. וואס איז געבליבן פונעם רעבן נעבעך? ס'איז געבליבן א פאר תלמידים, ר' אלטער משה גאלדבערגער איז איין תלמיד, נחום ראזנבערג איז א צווייטער תלמיד אין אן אנדערע בחינה, אוהער וואלטער משה איז ביזי מיט אלע פירצות וואס סאטמאר האט, און נחום ראזנבערג איז ביזי נאר מיט דעם וואס זיי האבן געמאכט א פירצה ביי די הויזן ביי די קינדער, זיי האבן אראפגעצויגן די הויזן, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, און זיין מלמד הייסט דער נועם המידות, מיט וואס איז ער נועם המידות? וואס האט ער דיר געטוהן? האט ער צוגעשטעלט תלמוד תורה'ס אומזינסט? צו ביליג? צו מיט צען פערצענט סקאלערשיפ? צו כדומה? ווייסעכוואס. ער האט צוגעשטעלט שווארצע זאלן דיך ארויסווארפן די קינדער פון די זומער חדר, און אויב מיט זיין רעדן ווי מען מוז גיין אין חדר תקנת ר' יהושע בן גמלא שוין לאנג געשטארבן די תקנה, מען האט שוין בוגד געווען אין די תקנה, עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'דא לעסביענס, א לעסביען הייסט אז נשים המסלסלות. א פרוי שפילט זיך מיט א צווייטע פרוי אן א זכר, לעסביענס, און נאכדעם איז דא געי, געי מיינט אז א זכר האט חתונה מיט א זכר, יעצט נשים המסלסלות זאגט די רמב"ם לוקין אותה מכת מרדות, מען שלאגט זי אן זאל נישט האבן צו טון מיט יענע פרוי, דאס איז געווען די צייט פון רמב"ם ווען מען האט געקענט שלאגן א פרוי, היינט שלאגסט א פרוי גייסטו אין דזשעיל, היינט מוז מען אלעס נאכטאנצן מיט זיי, איז למעשה איז דא אזוי, ס'איז דא צוויי מורא'דיגע קליפס און איך וויל רעדן דערפון ווייל ס'טוט מיר מורא'דיג וויי, איין קליפ איז אין בארא פארק און די קליפ קודם האבן זיי דארטן די אלע די רעינבאו קאלערס אראנדזש יעלאו איז דא בילדער פון בית יעקב מיידלעך מיידלעך וואס כ'מיין מאר אר לעס זענען זיי פון גאר היימישע עלטערן איז דא א מיידל וואס זי זאגט תהילים ביי די געי פארעיד ווי די מיידלעך קומען זיך צאם און ס'שטייט פארעווער א בת יעקב גערל טוט זיך נאך אויף זי שטאלץ אז זי גאר א בת יעקב מיידל. שטעל דיר פאר און זי האט א תהילימ'ל און זי זאגט תהילים, און אונטער איר שטייען צענדליגע אנדערע מיידלעך אנגעטון זייער נישט צניעות'דיג, און ס'איז אפילו דא דארטן גויטעס וואס זיי האלטן מיט מיט דעם פארעיד, און דאס איז בית יעקב, וואס איז געשען מיטן חינוך פון בית יעקב, וואס איז געשען? מען האט נישט אריין געגעבן אהבת התורה, מען האט נישט אריין געגעבן די שטאלץ, די פרייד אז דו ביסט א איד. זייער נישט גוט. נאכדעם איז דא א גרויסע טאנץ א רקידה ווי זיי טאנצן אין מאנהעטן השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד, און דאס איז אלס געי מיט לעסביענס, כ'מיין דאס אז זיי גייען נישט אנגעטון צניעות'דיג דאס איז דאך שוין די קלענסטע פון די עבירה, זיי טראגן א פאן מיט די רעינבאו קאלערס דאס איז די צווייטע קלענסטע פון די עבירה, זיי טאנצן אינאיינעם אינמיטן די גאס און דאס איז אלס אידישע קינדער. און זיי זינגען השם מלך השם מלך השם ימלך לעולם ועד. רבותי, אונז איז מען שוין אזוי אין באנקראפסי אז מען קען שוין זאגן, דער הייליגער לובלינער האט זיך אמאל אויסגעטענה'ט מיט נורא עלילה האט ער געזאגט, רבונו של עולם לייז זיי אויס אלץ אידן ווי איידערש אלץ גוים חלילה, די וועי איטס גאוינג וועסטו זיי אויסלייזן אלץ גוים. ס'א געפערליכער אומגליק וואס ס'גייט פאר, און שוין דא האט עטס ווי איינער רעדט זיך אויס דאס הארץ, הערטס אים אויס.
איך שטיי אויף היינט צופרי און איך באקום צענליגע פיקטשערס ווי ביי די זלמן לייב סקול אין מאנראו איז דא צענליגע גארדס און מען לאזט נישט אריין די קינדער וואס די עלטערן האבן נישט באצאלט קיין שכר לימוד און ליטערלי קינדער קומען אן שטייען דריי פיר גרויסע חברה מיט סעקיוריטי וועסטלעך קומען אן דריי יעריגע קינדער און מען לאזט זיי נישט אריין. וויל איך ענק פרעגן, אזוי איז נארמאל? אזא מענטש מעג זיין א בעל הבית פון קינדער? ער פארשטייט די געפילן פון א קינד, פון א אידיש קינד? איז דא נאך א מוסד אין די וועלט וואס האט שוין געטון אזא זאך? דארף זיין א סאטמארע מוסד וואס די רבי האט אויפגעשטעלט אידישקייט אין אמעריקע מיט בלוט און שווייס און אריינגענומען צענדליגע קינדער אומזינסט, קומט א מענטש, ער איז דא קוים א האלבע יאר, און ער האט געטראפן די לאך, מען גייט שטעלן. סעקיוריטי? וואס ברענגט ער נישט קיין קעינעין דאגס פאר די קינדער? וואס ברענגט ער נישט חברה מיט ריזיגע רעוואלווערס זאלן עס קאלעקטן שכר לימוד? איך זאג ענק, דער מענטש איז א צעדרייטע משוגענער, ער גייט פליען אזוי שנעל ווי ער איז אנגעקומען, און ער האט זיך, ער האט זיך אזוי באנארישט, איך ווייס נישט אויב ער קען נאך תשובה טון אויף אזא זאך. אבער דאס איז זיכער א זאך וואס מיר מעגן נישט פארשווייגן, אנדערע מוסדות זאלן זען אז דאס איז א נארמאלע זאך, מארגן וועט מען אראפשטעלן סעקיוריטי ביי יעדע בית מדרש, ווער האט נישט באצאלט קיין מעמבערשיפ זאל נישט קענען אריינקומען, דאס האט די רבי געוואלט, וועגן דעם האט די רבי געבליטיגט זאל זיין אידישקייט אין אמעריקע, וועגן דעם האט די רבי אויפגעשטעלט מוסדות? איי דאנט געט איט. וואסטו געפרעגט?
זיי זענען צו אויב זיי זענען ציונים. ווער? זיי דארט. און מענטשן וואס וואטשן ביי דיין סקול?
יא. ע. הער הער, די באלאני וואס מען רעדט איין די קינדער זענען ציונים, יא און נעבעך, סאו בקיצור די האסט א פראבלעם פארוואס מען האט עס געטוהן, איך וויל דיך פרעגן, די ווייסט וויפיל הונדערטער קינדער מען ווארפט ארויס יעדעס יאר פון די חדרים און פון די מוסדות, און זיי דרייען זיך אין די גאס ווייל די טאטעס האבן נישט צו צאלן, און קיינער זאגט גארנישט, נאובאדי קעירס, וואס ביסטו געווארן יעצט משוגע ווייל מען האט געשטעלט חברה מיט וועסטלעך, די געסט אן עצה זאלן ברענגען מיט הינט? געזאגט דאס איז דאך ווידער רב'ס עצה ער האט דאך אונז ארויסגעווארפן מיט הינט פון א שול אויף בעדפארד קארנער קליימער און דו זאגסט מ'וועט קומען מיט מאשין גאנס מ'וועט נאך קומען ס'וועט נאך קומען די אנדערע צד אויך וועסטו זעהן ס'איז נישט דא נאך אזא אומה ולשון אזא שטארקע ווי כלל ישראל וועגן דעם האט אונז דער אייבערשטער געגעבן די תורה מ'וועט זיך נאך שיסן מיט רעוואלווערס אהין און צוריק קוק וואס טוט זיך אין ארץ ישראל מ'האט אריינגעברענגט די עטיאפיענס אויף די עטיאפיענס איז א גאנצע שאלה צו זענען בכלל אידן צו נישט. א גאנצע שאלה, מען האט גערעדט אז ס'קומען אסאך איטיאפיענס, האט מען געבעטן הרב עובדיה יוסף ער זאל עס מברר זיין, און ער האט געמאכט מברר געווען אז זענען ספק אידן זאלן זיך מגייר זיין לחומרא ער האט נישט מברר געווען זענען אידן, זיי האבן געטראפן דארטן עפעס א רש י, רש י זאגט אין מלכים אז ס'איז געקומען מלכת שבא וואס האט געהערט פון די גרויסע חכמה פון שלמה המלך איז געקומען א שווארצע קעניגן פון אפריקע, און אין פסוק שטייט ויתן לה את כל חפצה, זאגט רש י. ווי דער רשי ברענגט צו פון כתבי ארי, איינער וואס האט מעתיק געווען פון כתבי ארי האט זיך אריינגעשטעלט אין רשי ויתן לה את כל חפצה שבא עליה און זיי האבן געבוירן א בעיבי, איז במילא זאגן זיי זענען גאר אייניקלעך פ, שטעל דיר פאר פון שלמה המלך פון מלכת שבא, זיי האבן א יחוס, און מען האט געמאכט א געוואלדיגן דזשאב, האט זיי אויפגעפיקט אין די דעזערט, אין מיטן. די נאכט זעקס זיבן פלייטס איז געווען מ'האט עס אריינגעברענגט יעצט די חברה האבן נישט געכאפט אזוי ווי אונז האבן געליטן אין די ניינטין סיקסטיס עטס ווייסט מען האט געבויט די שענסטע הייזער דא אין דיקאלב עוועניו און אין דאונטאון ברוקלין אמאל האט מען נישט געקענט דארטן אויף פולטן סטריט דאונטאון ברוקלין אמאל האט מען נישט געקענט דארטן דורך גיין מיט א מאשין גאן עטס געדענקטס נישט זיי האבן אפגעהאקט ברוקלין די חברה טויגן די זעלבע אין ארץ ישראל אין ארץ ישראל געקומען די חברה די שווארצע און זיי האבן געמאכט יעצט א חורבן, זיי האבן געמיינט אז די פרומע קענען מאכן א פראטעסט קעגן די פאליס, דארפט איר וואטשן קליפס וואס דארט טוט זיך, זיי האבן געווארפן שטיינער, צוויי דריי פונטעדיגע שטיינער, און די פאליס האט געשאסן א קינד אויף טויט, האבן זיי יעצט פראטעסטירט, גאנץ ארץ ישראל יעדער הויפט כביש ברענט מיט מיט גארבידזש קענס מען קען נישט דורכפארן, און זיי שלאגן זיך באמת מיט די פאליס, זיי האבן נישט קיין מורא, מ'האט זיי דאך אריינגעברענגט אומזינסט. מען געט זיי דאך אלעס, ער דארף נישט גיין ארבעטן, טוט זיך דארטן ראיאטן אז אזאנס איז נאך נישט געווען, און וועגן דעם האב איך אלץ געזאגט פאר די פרומע, מיט א מדינה מוז מען זיך אראפזעצן, מען קען נישט גיין מיט מלחמה, פארוואס? ווייל דו ביסט נאך א שטיקל פרומער, דו האסט נאך א ווייב, דו האסט נאך קינדער, קומען ווילדע פראים, ס'קומען פרענקען, ס'קומען פילאשים, עטיאפיענס, דעי דאנט קעיר פאר עניטינג. איך נעם די מלחמה קעגן משכב זכור איז אין ארץ ישראל נאך זייער זייער שווער ווייל די חברה דעי העוו נאו האום, דא טרעפסטו איינעם און ער דרייט זיך אין ווילימסבורג און דו שרייסט אים נאך חזר עה סאו הי טרייז טו ביהעיוו און די חברה האבן נישט פאר וועם צו ביהעיוון און וואס צו ביהעיוון און עס איז זייער זייער שווער מיט די חברה דורך צו קומען און דאס איז ווערי ווערי בעד ניוז פון דעם האב איך געזאגט אז טוטס אויסלערנען ווי אזוי מען פראטעסטירט די נעקסטע זענען די אראבער וואטשן צו און במילא האסטו נישט קיין לאנד דאס לאנד איז אונטערגעגאנגען. דער רבי האט געזאגט אז משיח קען נישט קומען עד שתכלה מלכות הזלה בישראל, ס'איז אונטערגעגאנגען, דער רבי האט געזאגט מ'זאל מתפלל זיין ס'זאל נישט קאסטן קיין אידיש בלוט, ווייל ס'איז אונטערגעגאנגען ס'איז שוין נישט קיין מדינה, אז זיי האבן אפגעשטעלט די פינף גרעסטע כבישים אין ארץ ישראל, און זיי האבן אגאנצן טאג פראטעסטירט מיט פייער און מיט שטיינער און די פאליס, יו פינישד! יו אר פינישד! וואס טוט מען אז א יולדת אדער א קראנקע דארף פארן אין שפיטאל? דעמאלטס גארנישט, עס איז געענדיגט, די מדינה געשטארבן, איז במילא דארף מען די אלע זאכן, כ'האב אלץ געזאגט אין די סוף כל סוף הוי מתפלל בשלומה של מלכות, דאס איז געזאגט געווארן אפילו אין ארץ ישראל אויכעט, כאטש עטס טוטס נישט אנערקענען מדינת ישראל, עטס נעמטס דאך נאך זייערע וועלפעיר טשעקס און קינדער געלט און די אלע אנדערע זאכן, באט עניוועי דעטס נאט די אישו היער, יעצט די וועלט שטייט יעצט אזוי שמאל פאר א. בלוטיגע מלחמה אין רוסלאנד, דער פוטין האט געזאגט אז ער קען היינט א גאנצן טאג נישט אריין קומען ווייל ער איז ביזי מיט זיין שר צבא, אמעריקע האט צוריק גערופן זייער שר צבא פון וועקעישן, און אין יוראפ די EU האט אויכעט צוריק גערופן דעם שר צבא, עס זעהט זיך אויס אז ס'גייט ברענען, די שאלה איז נאר ווי ס'עט ברענען און וואס ס'עט ברענען, אבער עס זעהט זיך אויס אז ס'איז קץ כל בשר בא לפני און די איינציגע ישועה וואס אונז וואלט מיר ווען געהאט איז אז ס'איז דא חדרים, תלמוד תורה'ס, קינדערלעך לערנען, ס'ווערט געברענגט פון בן איש חי, אז ווען איינער ברויך א ישועה זאל ער גיין אין א חדר, ווייל דארט ווי די קינדערלעך לערנען אלף בית איז די שכינה דארט, דער אייבישטער איז דארט, אדער ס'הבל פיו ש. אין בו חטא, א נעכטיגן טאג, ס'איז געווען אמאל אזוי, היינט דער רבי וואס נעמט די קינדער אין טוילעט האט שוין געפעצלט מיט די קינדער, האמער ארויסגעטראגן פאר דריי צו פאר פיר יאר צוריק פון קלויזענבורג ערב פסח, האמער ארויסגעטראגן א מלמד וואס האט געפעצלט האט נאכנישט געוויסט אז ס'איז דא דארטן ווידיאו, ווייל דער וואס ער פירט קלויזענבורג העפענס טו בי א גוד פרענד אוו מיין, און וואס איך זאג פאלגט ער, און ווען איך רעד נישט מיט אים דירעקט אויך נישט. איים דזשאסט גיווינג אינסטראקשענס, פארשטייסט? אבער ביי ע. פרידמאן זירא האט מען ארויסגעטראגן דעם חזר, און היינט ארבעט ער אין יו. טי. עי. ביי די ארוינים. ער האט געוואלט דרייוון א באס, אבער איך האב געזאגט איך ברענג גראד אריין די עף. בי. איי. ווייל דו האסט געסיינט אז דו האסט נישט געטאטשט קיינמאל א קינד און די הספד איז געווען א יא. פארשטייסט? ברוך מרדכי לעבאוויטש איז איינגעגעבן אז ער ארבעט אין זאליקא'ס אפיס. פארשטייסט? נו, אזא מין חזר'יי גייט דא פאר. סאו ס'קץ כל בשר בא לפני זאגט דער אייבערשטער. כ'בין שוין סיק ענד טייערד, איז דאך דא די קינדערלעך וואס זיי לערנען בקדושה וטהרה איז איין זאך, אז קדושה וטהרה איז נישט דא ביי זיי און מ'ווארפט זיי אויכעט ארויס פון די חדרים, און די קינדער וואס זייערע טאטעס קענען נישט באצאלן, אויף זיי שטייט הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, סאו אז עס ווארפט זיי ארויס ווי וועט קומען די תורה? סאו וואט די העל, זאגט דער אייבערשטער ווער ברויך עס האבן ברויך עס נישט מער, איך האב שוין געהאט גענוג איך בין שוין זאט, יעצט וויל איך אויכעט רעדן. ס'קומט ווייס איך דער נאכווייען יעדעס מאל. ס'איז דא וואס זיי זאגן אז דער בחור'ל וואס האט זיך נעבעך ביטערליך פארברענט האט געהאט צו טון ווייל ער האט געהאט א מיידל וואס ער האט זי ליב געהאט און דער טאטע האט געזאגט אז דו פארברענסט מיך טאמער טוסטו אזא שידוך. די סעים סטארי אגען. איך קען נישט. ווייל חיים וועט זאגן, ווייל משה וועט זאגן. יעצט פרעג חיים און משה וואס ער זאגט יעצט. האסט נישט געטון דעם שידוך האסט פארפאסט. דער זון האט זיך דיר פארברענט. און אזוי ביטערליך פארברענט. פאר זאג איך ס'דאך דא אזויפיל גרינגע טויט? מען גייט צום דאקטער, מען זאגט מען וויל נישט לעבן, ער געט דיר א פיל, אין צוואנציג מינוט ביסטו נישט דא, אן א צער. ער האט געוואלט ווייזן דעם טאטן, דו ווילסט נישט איך זאל נעמען דאס מיידל? קוק זעהסט וויאזוי מיין הארץ ברענט נאך איר, און אז דו האסט נישט געוואלט, האב איך דיך אין בוידעם. יעצט וואלט דער טאטע שוין צוריקגעדרייט די האר. איך ווייס ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי קאלן מיך אפ, א בחור האט זיך פארליבט אין די מיידל, פרעג איך אים, איך וויל דיך פרעגן איין זאך. די מיידל איז אן אשת איש? ניין. זי איז א פנויה? נישט קיין חילוק צו זי איז א בתולה צו נישט, זי איז א פנויה. יא. יעצט, זי איז נבעלה געווארן צו ל ע לאוסרה לכהונה, און דיין זון איז א כהן? ניין, מיין זון איז נישט קיין כהן. זארג נישט. זאלסט אזוי טאנצן אויף די חתונה ווי רבי אברהם לייטנער פלעגט טאנצן. פאר ביי די גרים'ס חתונה, דעטס אלל, דאס איז דיין מזל, און דער אייבערשטער זאל דיר העלפן, זיי האבן זיך פארליבט, ס'איז נישט קיין עוולה, איך קען יעצט א יונגערמאן וואס האט איבערגעלאזט א ווייב מיט דרײַ קינדער, ער האט איבערגעלאזט, ער קען נישט מער, פרעג איך אים וואס איז געשען, זאגט ער כ'וועל דיר זאגן אמת, כ'האב זיך קיינמאל נישט געוואלט, כ'האב געזאגט מיין טאטן און מיין מאמע ס'איז נישט פאר מיר. אבער מיין טאטע האט געזאגט די מחותנים זענען זייער ווי מען זאגט די זעלבע לעוועל ווי אונז, סאו עס איז געווען א מחותן מחותן חתונה, דערווייל האבן זיי געפאפט אפאר בעיביס, דרײַ קינדער גייען יעצט זיין שטיק הפקר, און זי זי וועט זיך מוזן טרעפן מיט אים, מיט וויזיטעישאן, ס'וועט זיין א, ס'וועט נאך זיין פרייליך, און שוין, און די מחותנים האבן געשטימט. רעד איך צו דעם יונגערמאן, איך וויל דאך אים געבן חיזוק ער זאל גיין פאר העלפ, כ'האב אים געשיקט פאר העלפ. זאגט ער, איך שווער דיר ביי גאט'ס נאמען, איך וועל א נקבה מער נישט אנרירן. אזא שווערע עמך, זי איז דאך געווען אזא ביטש, איך האב נאך אזאנס אין מיין לעבן נישט געזען. און איך האב עס גראד געזען, איך האב געזאגט מיינע עלטערן, איך וויל נישט מאכן קינדער מיט איר. נאר, די עלטערן האבן דאך געהאלטן אז טאמער עס וועט זיין קינדער וועט זיין שווערער צו גט'ן. היינט איז דאס נישט דא, דאס איז געווען אין דער אלטער היים. היינט אז ס'איז דא צען קינדער גט מען זיך אויך. ס'איז נישט קיין פראבלעם היינט. יעדער פעיסט ריאליטי ענד דעטס איט. איז די מצב איז אז זיי האבן זיך ליב, זיי געפעלן זיך, זיי ווילן האלטן אידיש, דעטס אלל. איך ווייס ס'איז געווען איינער א וויזשניצער חסיד, ס'איז אויך געווען אזא חאשקע שידוך, ער איז נאכגעלאפן נאך א מיידל, ער איז אריין צום וויזשניצער רבי'ן, האט דער רבי גערופן ביידע דעם חסיד און די כלה האט ער אויך גערופן און ער האט געפרעגט דו נעמסט זיך אונטער צו האלטן טהרת המשפחה, שבת און כשרות? האבן זיי ביידע געזאגט יא. פארוואס נישט? דער רבי האט געזאגט זאלן חתונה האבן, מען זאל האבן א שיינע שטוב קיין עין הרע, דו רעדסט אריין ווייל דער שדכן האט דיר געברענגט עפעס א שידוך? שדכנים זענען רשעים ארורים זיי ווייסן וואס זיי טוען, זאג נאר יענעם ס'איז א שווערע דאס דורך צו ברעכן, וועסט מיר געבן נאך א צענערל איך וועל עס מאכן, רשעים ארורים עניוועי. איז מען דארף אנהייבן צו לעבן אין ריאליטי, די קינדער זענען עקספאוזט צו די גאס, מען האט זיי ארויסגעווארפן, מען האט זיי אביוזט, מען האט זיי מאלעסטעט, דער טאטע האט נישט געהאט געלט צו צאלן שכר לימוד, און די זעלבע גייט מיטן מיידל, זיי האבן זיך געטראפן אין א גראסערי סטאר צוויי נאכמיטאג, נו, דער איז נאטינג ראנג, יו העוו טו פעיס ריאליטי, דעי לאוו איטש אדער לעט עם געט מעריד, און ווילסט עפעס וויסן? אסאך מאל ארבעט זיך עס נאך בעסער אויס ווי די פרי פעבריקעיטעד שידוכים, סא דאס איז וואטס גאוינג אן נאו. מצב איז געווארן שרעקליך, מען שיקט קינדער אויף ארץ ישראל, איך האב געזאגט פאר טאטעס שיק נישט קיין קינדער, זאגט דאס איז אזא גוטע ישיבה, מען געבט אבאכט אבאכט אבאכט, זאג איך אבער ס'איז גארנישט ווערט, נאכדעם פארליבן זיי זיך ער מיט איינער זי מיט איינער און ס'איז גוט, און דאס איז נאך אלעס גוט, אבער ס'פארליבט זיך א ער מיט א ער און א זי מיט א זי, דעמאלט זענען מיר אינגאנצן אויף צרות. און איך וויל אויך זאגן, א חלק פון כלל ישראל טאנצט שוין השם מלך השם מלך השם ימלוך אין אלע גאסן, געיס און לעסביענס, און דאס אלעס קומט ווייל מ'האט קיינמאל נישט מחנך געווען דעם דור, מ'איז געווען ביזי מיט שטותים, יצחק, לבנה, שטערן שרייט אז דאס האט צו טון מיט ציונות, און מ'נעמט בחורים מיט יונג מיידלעך אין מיליטער, וואס איז דיינע ביזנעס וואס מ'טוט אין ארץ ישראל, דו דארפסט סעטלען דיין כרם השם צבקות, די אידישע מיידלעך זאלן האבן ווי צו גיין אין סקול און די בחורים זאלן האבן ווי צו גיין אין חדר. און דעטס אלל, דו האסט גארנישט דער צהל שמהל, לאז דיך אפ מיט זיי, זיי באדערן דיך נישט, דו באדער זיי נישט, און חוץ פון דעם האב איך דאך שוין געזאגט ס'איז אלץ ליגנט מיט בלאף, ווייל ווען מען וויל באמת נישט גיין גייט מען נישט, מאכן אביסל צרות אקעי מאך עס אביסל צרות, קוק הערט מענטשן ס'איז זיך מוסר פאר זיי, ס'איז זיך מוסר נפש פאר זיי און זיי גייען אין פראנט און זיי ווערן געהארגעט, סאו. וואלסטו געוואלט זאל דיך טאקע ממש ארויסלאזן אן א פראבלעם? יעצט האב איך אויך געוואלט זאגן נאכאמאל אז מען זאל זייער איבערגעגעבן אויף די סעיפטי אז די קינדער זאלען נישט מזיק זיין קיינעם און זיי זאלען נישט ווערן ניזוק פון קיינעם אויך נישט. ס'דא מען פארט אויף מיט בייקס, די בייקס זענען נישט געמאכט אז מען זאל פארן דערמיט אויף די סיידוואק, אויף די סיידוואק איז געמאכט אז פרויען זאלן גיין מיט קערידזשעס און קליינע קינדערלעך זאלן וואקן דארט.

האט ער אריינגעלייגט כוחות מען זאל אים זאגן ווער ס'איז אלס געווען דער וואס האט עס אונטערגעשריבן, ער האט אויפגעקאלט איינעם, יענער איז א לץ, האט ער אים געזאגט, עס איז איינער נחום ראזענבערג, ער דרייט עס אן, פרעגט אים, ער ווייסט דאך ער גייט מיט מיר נישט רעדן, ווייל איך האלט נישט אין דעם גאנצן מאוומענט, דער איז אזא דורכגעפוילטער הונט, זיינע מענטשן, פיר ער מיט די אלע חברה לאט ער זאלן טון וואס זיי ווילן, ווייל ער האט מורא פאר זיי, איז למעשה איז דארף מען וויסן אז די אלע זאכן. גייען ארויסקומען ווייל ס'איז דא זעקס וואס האבן שוין מתלונן געווען, דאס איז מען האלט שוין ביי זעקס וואס האבן געזאגט אז דער מלמד האט זיי געטאטשט, און מען דארף זען אז ס'זאל ווערן ארדענונג, ווען דער בעלזער לייגט אריין אזויפיל כח אז עס זאל האבן א קלין קאמיוניטי וויפיל ער לייגט אריין כח געוואויר צו ווערן ווער ס'האט מתלונן געווען וואלט דאך געווען ממש א מחיה. נאר די בעלזע טוען אלעס, דער רב אליינס גייט ארום קאלן צו מ'ווייסט ווער ס'האט מתלונן געווען ווייל ער וויל מאכן א שווייג דערפון. יעצט, ס'איז דא פאליטישאנס וואס זיי זאגן אז די בארדערס ווי מ'שפארט איין די קינדער, אמעריקע האט קאנסענטרעישאן קעמפס, יעצט ווען מ'רעדט פון דעם סאבדזשעקט איז די אלע אלטע וואס זיי לעבן נאך, ס'לעבן שוין זייער ווייניג וואס האבן מיטגעמאכט א קאנסענטרעישאן קעמפ ווייל מייין טאטע איז אוועק, מיט פינף יאר צוריק האבן זיי געזאגט ס'איז דא אינגאנצן פערציג טויזנט סערווייווערס געבליבן, דאס איז פייוו יערס עגאו, וואלט געוואלט וויסן וויפיל ס'איז היינט, דאס איז כמעט נישט דא, גייען די פאליטישאנס און זיי גלייכן צו דאס וואס מען נעמט מענטשן וואס זיי ווילן זיך אריינקומען דא איליגעל, מען טראגט זיי דארטן אין א תפיסה, רופן זיי דאס קאנצענטרעישאן קעמפס, עס איז דא דארט די אלטע אידן וואס זענען געווען אין קאנצענטרעישאן קעמפ און זיי שרייען ארויס זייער וויי געשריי, הערט זיי אויס. עי או סי,

גאד בלעס יו אלל, טענק יו. שוין, זעהט איר, מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן אז מען האט אזא א לאנד, וויטש איז טורנינג ווערי סאוער, עניוועי, באט עט ליעסט קודם האמיר עס נאך. יעצט אין לאנדאן איז געווען יעצט א אינצידענט וואס איינער איז געגאנגען אין פראנט פון סאטמארע תלמוד תורה און האט אנגעהויבן צו שרייען אז ער וויל הרג'נען אלע אידן, איי וויל קיל אלל די דזשוס, און די שומרים האבן, האבן זיי ארעסטעד דעם מענטש און מ'האט גענומען קער ברוך השם. יעצט עטס געדענקטס כ'האב ענק פארציילט ס'איז דא איינער הייסט מנחם מענדל פוקס א חזר א שמוציאן ער איז דער רב אין רמות ער איז אין רמות ד' אים האט איבער געלאזט נעבעך דער ווינער רב דער פריעריגער ווינער רב דער האטהאזער רב אז ער זאל זיין אין זיין שול וואס דער האטהאזער האט געבויעט לעילי נשמתו בקיצור איז דארט אין רמות איז געווען א פעדעפיל. וואס האט געוואוינט דארטן איבער צוואנציג יאר האט פוגע געווען אלע קינדער פון די שכונה און מענדל פוקס האט איהם געבעקט, קיצור דער עולם האט געזעהן ס'איז פראבלעמען זענען זיי געגאנגען זיי האבן אריינגעלייגט ווידיאוס און זיי האבן זיך מוסר נפש געווען צו כאפן ווער דאס טוט, יארן האט ער עס געטון יארן, ענדליך זיי האבן אים געכאפט האבן זיי געמאכט אן ארגון ס'הייסט לא תשתוק און זענען בקשר מיט איינער הרב אשר ווייס און זיי האבן אים פארציילט אלעס איז הרב אשר ווייס האט געטענה'ט אז דאס טוט אונזערע קינדער מסכן זיין, מאכן א סכנה, און מען טאר דאס נישט צולאזן. יעצט כ'האב ארויף געלייגט אויף מיין בלאג א פיקטשער פון איינעם ווער דאס איז ר' שי ראזענבלאט, און ס'איז א גענוג א בזיון אז מען לאזט אזא מענטש זאל זיך נאך ווייטער דרייען, נאר. קענסט דאך קיינעם נישט איבערמאכן גארנישט. יעצט וועט איר זעהן וואס דאס הייסט אמעריקע. א בלאף. ס'איז דא דער אלן דערשאוויץ געווען א פראפעסאר. ער האט געוואוינט מיט צוועלף יעריגע מיידלעך אויף א אינזל מיט דעם עפשטיין. יעצט האט ער אריין געגעבן א ספר תורה פארן ליבאוויטש רעבנס כ'ווייס פינף און צוואנציגסטע יארצייט. אזוי גייט עס. יעצט ס'איז דא וואס זיי זאגן אז ער האט צוריק באקומען זיין לייסענס צי נישט. איך ווייס נישט. דאס איז דאך נישט וויכטיג. טיג אמעריקע איז אזא מין שמיציג לאנד וואס עשירים קענען פועל'ן אלעס ס'איז אנבעליוועבל ער האט באצאלט ער האט פארקויפט זיין הויז מיט זיינע אלטע אנטיקס און ער איז צוריק אויפן זאטל אזוי ווי ברוך מרדכי ברוך מרדכי'ס קינדער האבן זיך געלאזט קאסטן אפאר מיליאן דאלער און ברוך מרדכי דרייט זיך אין די גאס אריין ס'הייסט אז ער האט א שעדאו אבער מ'מוז אים נאכגיין אבער ער מוז ארויסגיין פון ברוקלין מוז ער איינגעבן פאר זיין אפיצער אבער דאס איז וואס אמעריקע וואז אלוועיס אלל אבאוט און ס'וועט אלץ בלייבן אלל אבאוט און נישט נאר אמעריקע איבעראל און דערפאר זעהט די וועלט אזוי אויס אזוי ווי ס'זעהט אויס. יעצט וויל איך ענק זאגן, ריעל עסטעיט אין מאנהעטן איז אזוי ארויף אז מ'קען עס נישט באצאלן. די וואס זענען נאך דא אלטע אולד טיימערס קענען נאך בלייבן אבער אויך נישט ווייל עט די ענד אוו די דעי די טעקסעס גייען דאך ארויף ווי משוגע. און איך בעט יעדן איינעם, אמעריקע האט פֿופֿציק סטעיטס לאמיר באזעצן אלע אנדערע סטעיטס. יעצט וואס איך וויל זאגן איז, די חברה די ארימעלייט האבן געמאכט האבן מלחמה מיט די עשירים און זיי ווילן זיי זעהן ארויס פון דא, יעצט וואס האבן זיי געטוהן איז מען האט ארויסגעשטעלט אין די ניו יארק סיטי עדס אין די טרעין, אזוי ווי עטס געדענקט צו פלעגן מיר נוצן די טרעין ווען מען האט געוואלט מאכן א פראטעסט קעגן מדינת ישראל האט מען אריינגעלייגט אויף די טיר ווען ס'האט זיך געעפנט ביי די סטעישאנס נישט געקענט אראפרייסן און דו האסט עס געמוזט ליינען א גאנצן וועג, איז בקיצור האבן זיי אנגעהויבן צו פירן א מלחמה קעגן די לענדלארדס, ממש אזא מלחמה ס'איז נישט צום גלייבן.

פאר א ריזען אז מען וויל איינעם ארויס ווארפן ס'איז מורא'דיג וואס דא טוט זיך איך האב שוין געזאגט עטליכע א אינגערמאן האט מיר געזאגט ער האט א הויז פון זעכצן טענענטס ער האט עס געדאמפט ער האט געזאגט פאר די סיטי קיפ איט מען קען נישט מיטהאלטן מער זיי צאלן נישט קיין רענט זיי שלאגן זיך אין קאורט יארן ארויס ווארפן קען מען נישט און וואס גייט זיין די סוף די סוף איז אז ס'טויג נישט און שוין דאס איז עס אזוי גייט עס. מ'האט איינער דעם אנדערן אויסגעבליטיגט ס'איז געווען א איד האט פארדינגען א דירה אין וויליאמסבורג געלייגט עד ער האט א דריי. בעדרום אפארטמענט, קומט א אינגערמאן עס צו דינגען, זאגט ער, איך זעה דאך דא נאר איין גרויסן רום, זאגט ער, גארנישט, מ'וועט לייגן א שטריק פון איין וואנט ביז די צווייטע, און מ'וועט ארויפציען א פלעסטיק וועסטו זען נאך א רום און נאך א רום, געמאכט חוזק פון עולם, נו נו, יעצט וועט עטס זען ווי עטס האלטס, עטס קענט נישט אפארדן ווילימסבורג, קען שוין נישט אפארדן ווילימסבורג, די טעקסעס מיט אלעם דאך אזוי משוגעדיג ארויף. עניוועי, ס'איז דא דא יעצט א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א געגנט אין ארץ ישראל וואס הייסט קיבוץ. מירב, שטעל דיר פאר דער שר פאר ענייני דת, איז א חבר הכנסת יצחק ווקנין, האט עס געזעהן, ער האט עס געוויזיטעד, מ'האט אריינגעלייגט פֿיר הונדערט און פֿופֿציק טויזענט שקל, זאגט ער דאס איז איינע פון די שענסטע מקוואות וואס איך האב געזעהן נאך אין גאנץ ארץ ישראל, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז א תורה מפוארת בכלי מפואר. זיי האבן אריינגעלייגט דארט וואוינען הונדערט משפחות, זיי האבן אריינגעלייגט דארטן געלט און ביוטי, סיי הלכה'דיג און סיי אלעס, און ס'זעט אויס ממש ווי א חלום זעט עס אויס, וכחלום יאיר, און ס'דא איינער דוד אייפערמאן וואס ער ארבעט דארטן אין משרד לשירותי דת, האט ער געזאגט אז אין די טעג צוטיילן מיר אונז תמיכות פונעם משרד אין שיפוץ ובנייה של מקוואות, מער נאך. וויפיל ביז יעצט? אין יער טווענטי ניינטין גייט זיין מיליאנען שקלים? על כל פנים, כ'האב געוואלט זאגן פאר סאטמאר, האלטס ענק נישט אזוי שטאלץ. עטס ווארפטס ארויס קינדער פון די תלמוד תורה'ס און פון די מיידל סקולס, און עטס נעמטס מקווה געלט פון אזאלעכע וואס האבן נישט קיין געלט צו באצאלן. דאנט קיפ יור העד סאו היי, זענטס אמאל געווען אן ערליכע מוסד ווען דער רבי האט געלעבט, היינט זענט עטס גארנישט מיט נישט. יעצט דער יושב ראש פון די מועצה הדתית מנחם יוסף, האט שטארק באדאנקט פאר דעם מוסד וואס זיי האבן געלאזט אז מען זאל מאכן די אלע הידורים, זיי האבן נישט געקארגט קיין הידורים, און שוין, דעטס איט, דער אייבערשטער האט אמאל געוואוינט ביי דא, און אמאל האט ער געוואוינט דארט, איבעראל ווי מען האט אים אריינגעלאזט האט ער געוואוינט, און היינט לאזט מען אים זעט אויס אריין מער אין מדינת ישראל ביי משרד הדתות ווי אין סאטמאר און די אלע אנדערע נטורי קרתא מיט די בלאפערס. יעצט ווערט דא געברענגט אין צייטונג אז אין טאמס ריווער, דאס איז דארט ווי די אידן וואוינען לעבן לעיקוואוד, איז געווען דארט איינער וואס ער איז א טערעפיסט, מעסאדזש טערעפיסט, און ער האט געטון סעקשועל מיסקאנדאקטס מיט די פעישענטס, סאו מען דארף זייער וואטשן די אלע זאכן, ווייל חס ושלום אידישע טעכטער ווערן נפגע פון די זאכן, און אויב זענען זיי אסור לבעלה, האב איך שוין לאנג געזאגט, א מאן טאר נישט גיין צו א פרוי טערעפיסט און א פרוי טאר נישט גיין צו א מאן, איש בחטאו ימות. שוין, יעצט וועל איך ענק פארציילן א מעשה. אז ווי עטס ווייסטס כ'האב געבויט א מקווה אין בית וגן און כ'האב געזעהן אז זיי האבן א פאטענטשעל אויבן, נישט נישט דארט ווי איך האב געבויט אויבן, האבן זיי א פאטענטשעל אז די עירייה קען אונז געבן דעם כביש און מ'קען צוקומען פאר הענדיקעפס, קאסט צען טויזענט דאלער קאסט די טשעיר, האב איך געזאגט גוט איך בין מסכים צו געבן די צען טויזענט דאלער, איך קאל זיי שוין דריי חדשים איך וויל געבן די צען טויזענט דאלער איך האב דאך עס וואס דארף איך עס האלטן, זיי ענטפערן מיר נישט דעם טעלעפאן, יא מ'עט שוין מ'עט שוין. יעצט דערציילט מען מיר א מעשה אז פאר צוויי וואכן צוריק צו פאר דריי וואכן צוריק איז די לעקטער ביי זיי אראפגעפאלן, עס איז געווען א פראבלעם מיט די לעקטריסיטי, האבן די פרויען געפרעגט וואו זיי זאלן גיין, האט מען געזאגט אז ס'איז דא דארטן אין עפעס א שטאט לעבן דעם, איך דענק נישט פונקטליך דעם נאמען, דארטן זאלן זיי פארן, דאס איז א וועג פון צוואנציג מינוט א האלבע שעה מיט א באס, בקיצור איז זעה איך דאך וואס דא גייט פאר, זיי ווילן נישט נעמען דאס געלט פון מיר ווייל זיי האבן מורא אז ס'הייסט נחום ראזענבערג האט עפעס געמאכט, איך זעה אלע. קהילות האבן דעם זעלבן כנגד, דעם זעלבן סטרא אחרא טאנצט אלע אין פנים. וואס איז נעבעך די צובראכענע פרוי שולדיג וואס זי האט איבערגעלאזט אינדערהיים קינדערלעך מיט א בעיביסיטער אדער מיט א עלטער מיידל אדער אהער מיט אהין, וואס איז זי נעבעך שולדיג? פארוואס זאלסטו זי מטריח זיין זי זאל דארפן גיין ביז יענע יענע שטאט? איטס אנבעליוועבל, דאס רשעות, איז וועגן דעם זאג איך ענק, טאמער זאגט עטס אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח וועל איך ענק זאגן, ס'איז אראנו ולא עתה, נישט יעצט, נישט וויאזוי די קהילות פירן זיך אויף, קומט א אידישע טאכטער, דער וויל זיך מטהר זיין, און זיי זענען מודה אז מקוה גוט זיי זענען דאך אלעס געקומען זעהן, זיי האבן געזאגט ס'איז בעסער ווי זייערס אין געוויסע זאכן, כ'האב א גרויס הנאה אויכעט, כ'האב געהערט, כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל פון איינע פון די שטעט, כ'דענק נישט, איינע פון די ישובים, מ'האט געבויעט א מקווה, מ'האט אריין געלייגט געלט מיט אלעם, זאגן זיי ר' נחום, אונז האמיר געזעהן דיין מקווה אין בית וגן, אונז האמיר אויך געבויעט מיט דריי מדרגות, ווייל איך מאך דאך פאר א הויעכע פרוי, און א נידריגע פרוי קענען דאך נישט גיין אין די זעלבע מקווה, ווייל די הויעכע פרוי מוז זיך.

איך האב זיי געזאגט ווי מען קויפט עס אויכעט אין ארץ ישראל דא איז אן אימפארטער, ניין זיי ברויכן עס נישט, שוין ברויכסט עס נישט איז נישט, ווער זאל איך דען נאך זאגן אזא רשעות צו טון, דאס איז כמעט איך זעה אז אלע קהילות, סאטמאר ארבעט אזוי, אלע קהילות זענען רוצחים מיט רשעים זיי קוקן נישט אויפן לאקעל ענד יוזער אז די פרוי טוט ווערן אפענדעד, דער עיקר איז מען קען נישט ניצן נחום ראזענבערג'ס א מקווה, נישט ווייל ס'איז נישט כשר, ס'האט א הכשר פון ר' מאיר פוזן ער האט אלעס דורך. געקוקט איך מיין מיינע מקווה'ס נוצט מען אין גאנץ ארץ ישראל ברוך השם, נאר ס'איז וועגן דעם ווייל, פארשטייסט? ווייל דאס איז מועצה און און און דאס איז זייערע פאליטיקס, און כ'האב זיי געוויזן אז זיי האבן נישט קיין צוויי סטעפס אויף די מקווה, כ'האב זיי געוויזן נאך אפאר קלייניקייט וואס מ'האט פארראכטן, יא ס'איז גוט, אונז זעמיר גוט גוט גוט אין דר'ערד, טיף טיף אין דר'ערד, און טאמער מיינט איר אז משיח שטייט שוין הנה זה עומד אחר כתלינו, איטס סטיל א לאנג לאנג לאנג וועי, איטס אנבעליוועבל. אזוי צו בא'עוול'ן זיינע אידישע טעכטער? ס'קומט אין מקוה דו האסט נישט קיין לעקטער זאגט מען איר גיי אין יענעם און יענעם שטעטל זיך צו נעמען א באס אדער א טעקסי און צו פארן און צוריק צו קומען דאס איז אנבעליוועבל און ווען מ'וואקט אראפ איך פלעג אראפ וואקן שבת שבת האב איך געדאווענט אויבן ווייל אונטן איז דא נאר א ספרדישע שול האב איך געדאווענט אויבן איז בקיצור האב איך אראפ געוואקט שבת דריי מאל ס'איז א דעם שעים אוו וואטס העפענינג ס'איז נישט סתם א שעים נאר ס'איז א ביג דעם שעים אוו וואטס העפענינג יא ירחם השם. גוטן שבת און א גוטן חודש, און די טעג זאלן זיך איבערדרייען לששון ולשמחה.